ניין אונז האלטן אזוי, כ'האב דא מיינע נאוטס סאו אונז האלטן אין די ערשטע די ערשטע הלכה, ס'שטייט אזוי, מיר טרייען צו ליינען וואס ס'שטייט און גיין אביסל ווייטער ווייל מ'קען דאך נישט בלייבן אויף סעיף א' פאר אייביג, גיין צו סעיף ב'. ס'שטייט דא אזוי, ס'שטייט כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני, יא, טייטש, איך זאג טייטש בקיצור וואס אונז האבן געלערנט. וואס יעדער איינער וואס געדענקט רמב ם בעל פה, ווען ער חזר'ט זאל ער קענען חזר'ן די טייטש וואס אונז האבן געזאגט, יא? מיר האבן געלערנט אז מ'דארף קענען בעל פה. ווען ס'איז געמאכט צו קענען בעל פה, קען מען דעמאלטס געדענקען אלע פירושים אויך. יא, אונז האבן געלערנט וואס איז טייטש כל המצוות שניתנו למשה בסיני? דאס איז די.

אבער די ווארט איז געווען אז סיני איז די טייטש. מצוות וואס זענען וואס זענען ממש תורה, וואס זענען איינע פון די נקודות פון דעם איז אז ס'איז מחייב לדורות, אנדערע נקודה מען גייט זען אביסל מער וועגן דעם היינט, אז מען קען עס נישט טוישן אדער ס'טוישט זיך נישט אדער ס'איז נישט געמאכט זיך צו טוישן. דאס איז די ווארט בסיני שטייט אין שורש ג' אז בסיני לערנט מען אז ס'טוישט זיך נישט. און ממילא האט מען פרובירט אויך עס אריין צו קוועטשן אז די זאכן וואס מיר האבן געלערנט, זאכן וואס איז געווען פאר דעם איז נישט נוגע, אדער עס איז נוגע נאר מצד סיני, זאכן וואס איז נאך דעם איז נישט קלאר צו עס איז נוגע נאר מצד סיני, אדער עס איז ווייל עס איז שוין כולל, אדער ווייל עס איז עס א רוב, על פי רוב איז געווען בסיני, אפשר אביסל נאך איז געווען שפעטער, אבער עס איז געווען ממשה, די עיקר די אייבערשטער זאגט פאר משה, עס האט נישט קיין חילוק צו די ווארט סיני. אבער סיני זאגט אונז די זאך אז ס'איז. סיני שטעלט אריין די כלל אז ס'מוז זיין. סיני זאגט אז ס'איז ריעל, אז ס'איז, אין אנדערע ווערטער אזוי ווי געזאגט די אייבערשטער איז געקומען אויף הר סיני געגעבן די תורה, סאו סיני איז א רמז פאר יענץ, און ווען די אייבערשטער רעדט, איך, אין די סענס, די אייבערשטער קען זאגן פאר נביאים, ס'איז א אנדערע סענס, אבער ווען די אייבערשטער רעדט אין די סענס פון תורת משה, דאס הייסט מצוות, דאס הייסט תריג מצוות. דאס איז דאס איז די מצוות דאס און דאס איז און דאס איז כל התורה כולה ס'איז דא דאס הייסט דא די רמב ם נוצט דאס הייסט תורה שבכתב, תורה שבכתב הייסט נישט די די אלע ווערטער פון בראשית ביז לעיני כל ישראל הגם אז יענץ הייסט אויך תורה שבכתב אבער מ'מוז סאם האו קוועטשן כ'ווייס נישט פונקטליך ווי אזוי אז יענץ איז אלעס מצוות סאם האו איז אלעס מצוות איי ס'שטייט אסאך מעשה'לעך ס'אלץ פירושים פון די מצוות אלס להוכיח מצוות און אנדערע זאכן. ווייטער, די מצוה שטייט פאר דעם משה געשריבן, ס'נישט קיין פראבלעם. די משה בסיני האט געזאגט אז אז דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אברהם אבינו ער זאל מאכן א ברית מילה. די ווען מ'האט געלייגט צו איז געווען פאר דעם אבער די זאך וואס אונז איז נוגע וואס איז מחייב כולי וואס מאכט א תוקף פון תורה איז נאר דאס אז משה רבינו אייבערשטער זאגט פאר משה די מצוות. אקעי דאס און די אלע מצוות דאס דאס טייטש אלע מצוות שניתנו למשה בסיני כל התורה כולה כל התורה שבכתב הגם כ'זאג אז ס'מיר נישט קלאר ווייל אין אין אין אין כ'האב שוין געזאגט בקיצור, אבער אין הלכות תלמוד תורה זעהט מען אז ס'איז יא דא א חיוב צו לערנען אלע ווערטער פון תורה שבכתב און אפילו אין נביאים און כתובים איז דא א חיוב און רמב ם זאגט אז ס'איז בכלל תורה שבכתב פון יענער גמרא, כ'ווייס נישט קלאר פארוואס, און אין הלכות מגילה קומט מיך אויס אז יענץ איז נאר צייטווייליג, אז אין לעתיד לבוא גייט, און לעתיד לבוא מיינט היינט, גייט מען מבטל זיין נביאים און כתובים, פארדעם לערנט מען נישט אין ישיבה. נאר ווען מען לערנט יענע פסוקים איז מען מקיים די מצוה פון תלמוד תורה? ניין, יא, די עיקר איז אזוי ווי רש י האט געזאגט אין אנהייב בראשית, און איי די רעסט פון די מעשה וועט מען מוזן זאגן אז ס'איז אזוי ווי מ'האט געזעהן נעכט לעצטע וואך, ס'איז ונכתב במקומו, און ס'איז אונז מסביר די טעם פון די מצוה, זאגט די גמרא דארט אין חולין, ס'איז אונז מסביר אז פארוואס מען זאל טון די מצוות, ווייל ס'איז געווען די אלע מעשות, ס'איז פארשידענע, למשל, אין אנדערע ווערטער לויט די רמב ם סיפור יציאת מצרים איז א הסבר אויף מצוות סיפור יציאת מצרים, פארשטייסט? יא? האסט נישט געוואוסט?

נישט נאר ס'איז נישט קיין מצוה לדורות, נישט קיין מצוה בכלל. ס'איז עפעס א נבואה. עקזעקטלי, ס'איז נישט קיין תורה. ס'איז א, די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה די גאנצע תורה. די אייבערשטער האט געזאגט, עס קען יא זיין אז ס'איז במדריגת נבואת משה, איך בין זייער נישט זיכער אז מ'קען זאגן אז דאס איז נישט די מדריגה פון משה רבינו'ס נבואה. אבער ס'איז, ווייל ס'וואלט געווען זייער פאני צו זאגן, ס'איז דא וואס פרובירן דאס צו זאגן. איך האב געזען איינער וואס וויל דאס זאגן, ער האט נישט געברענגט, איך האב נישט געטראפן קיין גוטע ראיה, ס'איז פאני, ווייל אויב משה, און די רמב ם, פארקערט, ס'איז דא א מפורש'ע רמב ם אז משה רבינו איז חילוק פון משה און אנדערע נביאים,

דאס איז א פראבלעם ווייל זיי זענען נישט קיין אנדערע משה, אויב זיי זאלן געווען אנדערע משה וואלט געווען א פראבלעם ווייל דאס איז מאדנע, זיי זענען געווען אנדערע נביאים. אקעי על כל פנים, על כל פנים, דאס איז טייטש ניתן למשה בסיני, איך זאג נאר אז לגבי נביאים און כתובים איז דא א שטיקל בעיה וועגן דעם די רמב ם שטארק ממעט אין די חשיבות פון נביאים און כתובים, בעצם אזוי ווערט ממעט אין די חשיבות פון אלע פון אברהם אבינו, איך מיין אברהם אבינו איז זייער וויכטיג פאר די מעשה, ער האט דיסקאווערד גאט און אסאך זאכן, אבער פאר מצוות איז ער נישט נוגע. הלכות עבודה זרה איז ער נישט אה ווייל ס'איז הלכות עבודה זרה. דאס זאגט נישט דער רמב ם, דאס זאגסטו, איך ווייס נישט. דאס שטייט נישט אין מיין רמב ם, מיין רמב ם שטייט כמעט פארקערט. אבער ס'נישט קיין חילוק. איך זעה נישט, דו זעסט א שיטה פון אברהם אבינו און משה רבינו. אין הלכות עבודה זרה קען מען דאס לערנען. אונז האלט מען אז תורת משה בסיני, וואס איז טייטש תורה שבכתב תריג מצוות, אזוי אין די רמב ם, אה, אין די רמב ם וואס האב איך געוואלט זאגן? די רמב ם האט אויף דעם א גמרא, שטייט תריג מצוות ניתן למשה בסיני, און די גמרא זאגט אפילו א דרש אויף די ווארט תורה, תורה צוה לנו משה, זאגט די גמרא תורה איז גימטריא זעקס הונדערט און עלף, טייטש זעט מען זייער שיין אז די ווארט תורה איז די טייטש תריג מצוות, אזוי ווי די רמב ם האט געטייטש התורה תריג מצוות, מיט פלאס אנכי, סיי דאס איז נישט ממשה דאס איז גלייך אבער עקטשועלי תורה איז טייטש מצוות אז עס איז נישט דא תורה. די גמרא ברכות זאגט אז תורה מיינט מקרא און מצוה מיינט משנה. דער רמב ם האט געטייטשט מקרא נישט מקרא כפשוטו נאר תריג מצוות, אזוי ווי עס שטייט, אזוי שטייט דא עטליסט, און משנה האט ער געטייטשט תורה שבעל פה, נישט די משנה פון רבינו הקדוש, מ'זעהט אין רבינו אברהם בן הרמב ם זאגט בפירוש דאס, נאר די איידיע פון משנה, די הלכות פון וויאזוי מ'טוט די מצוות. קען זיין רוב משניות איז דאס אבער לאו דווקא. אט די חלק משניות זענען דאס. דאס איז דאס איז די ניתן למשה בסיני. וואס האב איך געזאגט? אה, איך זאג נאר אז תורה ש... דער רמב ם זאגט אין א מינוט אז דאס הייסט תורה שבכתב, און נישט און נישט אלעס אנדערש וואס שטייט, און זיכער נישט נביאים און כתובים, און איך מיין, איך האב דעמאלס אויך דערמאנט אין רמב ם אין הלכות מגילה, אז דער רמב ם זאגט אז דארט אז ברענגט די מדרש, און מענטשן מיינען אז דער רמב ם איז דאך גייט דא קעגן זיין גאנצע איידיע, די תורה טוישט זיך נישט, באט פארקערט, דאס איז געבויט אויף די איידיע אז תורה טוישט זיך נישט, לפי די הבנה פון די רמב ם, ס'איז א שיעור פון פורים, ווייל ווייל דער רמב ם זאגט דארט אז מגילה, מגילת אסתר, גייט נישט בטל ווערן אזוי ווי אלע כתבי הקודש, הייסט נביאים וכתובים גייט בטל ווערן, זאגט ער וואס מיינט גייט בטל ווערן לעתיד לבוא, נישט דא אזא זאך מען גייט זאגן מ'זאגט פיוטשער, די רמב ם זאגט פיוטשער איז נישט נוגע, פיוטשער איז די גיין אין סטאק מארקעט פארקויפן פיוטשערס, אלע זאכן וואס אונז זאגן איז נוגע פאר יעצט, יא? אט מלכות משיח, יא? ספעקולעיטן וויאזוי משיח גייט אויסזעהן וועלכע סארט בארד און נישט נוגע אינו מביא לא לאהבה ולא ליראה אזוי שטייט אין הלכות מלכים יא אלא מאי פון דעם זענען מדייק די מפרשים אז אלעס אנדערש וואס די רמב ם זאגט איז יא נוגע לאהבה ויראה ווייל אנדערש וואלט ער עס נישט געזאגט יא נישט פשט נאר מ'קען עס נישט וויסן ס'איז נישט נוגע וואס איז א נפקא מינה אויב די רמב ם זאגט אין הלכות פורים אז משיח אז מגילת אסתר גייט נישט בטל ווערן נישט א פיוטשער שאלה פיוטשער וועט מען זעהן יו נאו וועיט ענד סי. ס'איז נוגע היינט. און וואס איז נוגע היינט? ס'איז נוגע היינט ווייל נביאים וכתובים קענען נישט לערנען קיין הלכות. קיין שום נביא קען נישט, אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, קיין שום נביא קען נישט זאגן קיין הלכה. נישט נאר ער קען נישט מחדש זיין א הלכה, ער קען נישט אפילו זאגן פשט. קען, בסדר, נישט נוגע, איז נישט קיין הלכה. משה מיינט אויך קען זאגן טעמפרערי איז נישט קיין הלכה. מה שאין כן, א מה שאין כן אויף דאס טייטשט די גמרא, מה שאין כן מקרא מגילה איז א דין, ס'איז א דין פון תורה שבעל פה, אבער ס'איז א דין, ממילא דאס רמב ם בפירוש, דאס איז די לשון וואס ער ברענגט פון די ירושלמי.

ניין איך האב דאך האב א אנדערע פשט אויף יענץ אבער ס'איז נישט א לימוד פון יענץ ס'איז נישט קיין ס'איז נישט קיין לימוד נישט געלערנט מיט די י ג מידות ס'איז נישט נישט פשט מ'האט געלערנט מיט די י ג מידות פון קאר קליינע צו מאכן פירים ס'דא א תקנה פון פירים די איידיע פון פירים איז די זעלבע איידיע די חכמים מאכן נישט קיין נייע איידיעס דאס מיינט ער צו זאגן אבער אבער ס'איז די זעלבע איידיע און על כל פנים וועגן דעם איז עס נישט בטל מה שאין כן אלע נביאים וכתובים זענען שוין לאנג בטל ווייל ס'איז קיינמאל נישט מחייב. די טייטש אין די רמב ם איז זייער א ווייסט דאך דו די בריסקער בריסקער האט דערלאנגט די תירוץ אז מגילה האט צוויי דינים ס'האט אלס מגילה און אלס חלק בכתבי קודש דעמאלס וועט ווערן בטל די כתבי קודש וועט נאר בלייבן די תורה. עקזעקטלי, ס'איז שוין בטל, דאס מאכט זין, איך ווייס נישט וואס מיינט כתבי קודש, כתבי קודש איז פשט מוסר, מענטשן, עברי טייטש פון כתבי קודש איז מוסר, די רמבם זאגט בפירוש, נביאים זאגן נאר מוסר, פשט מענטשן פאלגן נישט זאגט מען זיי אז די דרשה פון ישעיה העלפט נישט זאל מען זאגן די דרשה פון יחזקאל, באט ווען משיח וועט קומען גייט מען נישט דארפן קיין מוסר, מען וועט זיין מיט די זאך עניוועיס, וועט מען נישט דארפן קיין מוסר, סאו נאר וועט מען דארפן מצוות. אזוי ווי ער זאגט, ס'איז דא א דין מ'דארף לייענען די מגילה. ס'שטייט נישט אין די מגילה די דין, אבער נישט א. מ'מוז לייענען די מגילה? ניין. אבער אקעי, דאס זאג איך דאך, ס'איז דאך נישט אנדערש פון חמשה חומשי תורה וואס שטייט אסאך מעשה'ס און און ס'איז חשוב מצד די מצוות נישט מצד די מעשה'ס. ניין, נישט מקרא מגילה, דעטס נאנסענס, דאס איז סתם א בריסקע דזשאוק, כ'האב נישט געמיינט דאס ערנסט. די די מצוה איז צו מאכן פורים, צו מאכן פורים, ס'דא א וועג וויאזוי מ'מאכט פורים, א חלק פון דעם איז צו ליינען די מגילה, ניין די מגילה איז נישט מדין, נישט מדין קריאת מגילה, נישט מדין מקרא מגילה, ווייל פון דעם זאגט די רמב ם אין די נעקסטע שטיקל אז די מעשה גייט יא זיין רעלעווענט סאמהאו, דאס איז נאך א שטיקל אז פורים איז רעלעווענט אבער דאס איז א אנדערע, מצד די מעשה, מצד די שבח והודאה, דאס איז נאך א שמועס, פארוואס איז רעלעווענט, מ'טוט נאר זאכן וואס זענען רעלעווענט, אבער ער זאגט ס'גייט זיין רעלעווענט ווייל זיכרון הצרות לא יתבטלו, זיכרון הפורים, ס'איז דא א סברא ווייל ס'איז גרייז קלאר, עס מאכט סענס. נישט קיין שום נס וואס מ'האט נישט געמאכט קיין יום טוב אויף דעם, זעהסט דאך אז זעהסט דאך אז די איינציגסטע נס וואס מ'האט געמאכט א יום טוב איז פורים, זעהסט אז אלע ניסים איז געווען אסאך ניסים, די חמה איז געשטאנען פון יהושע בן נון און קיינער קערט נישט וועגן דעם, כ'האב נייעס פאר דיר, דאזענט מעיק עני דיפרענס, אזוי ווי דער קדושת לוי זאגט מ'דארף לערנען לשנה אחרת אויב דאס איז אויב דאס איז נוגע לדורות, זעהט אויס אז עס איז נישט נוגע לדורות, ס'שטייט אין די פסוק, ס'איז נוגע אין יענע סענס אבער נישט נישט אויף גענוג אויף צו מאכן א מצוה, כ'מאך קיין מצוה זעהסט דאך, אבער מוז מען זאגן. אקעי דאס איז דאס איז די ערשטע שטיקל, און אויף דעם זאגט די רמב ם א פסוק, איך טייטש נאר, איך, אה, און אויף דעם זאגט די רמב ם די אלע מצוות, דאס איז, סאו דאס איז די מצוות, זאג, נביאים וכתובים זענען נישט, זענען נישט, און אין הלכות תלמוד תורה שטייט יא אז נביאים וכתובים איז בכלל תורה שבכתב, און פירוש נביאים וכתובים איז בכלל תורה שבעל פה, און דאס פארשטיי איך נישט, איך מיין אז ס'גייט נישט מיט די זעלבע הגדרה, הלכות תלמוד תורה איז דא זאכן וואס מען דארף לערנען, נישט ווייל ס'איז מצוות, אזוי מוז מען זאגן, ווייל אנישט האב איך נישט קיין פשט, אבער, כ'ווייס נישט, על כל פנים.

די אייבערשטער האט אים געזאגט בסוכות תשבו האט אים אויך געזאגט מסכת סוכה. מסכת סוכה איז טייטש א זאך וואס מ'האט געמאכט פון גידולי קרקע וואס איז וואס איז אינן מקבלין טומאה און און וואס איז נישט מחובר לקרקע בערך אזוי און ס'האט א געוויסע שיעור ראוי לדירה איך וויל נישט זאגן די רמב ם זאגט ער זאגט זיין על זיין אבער ס'שטימט ער זאגט אז ס'דארף זיין ראוי לדירה נאכדעם איז דא מחלוקת תנאים וואס טייטש ראוי לדירה אבער דאס האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה. שטימט? און דאס האט ער ממש געזאגט, און משה האט נאך דעם געזען, און משה האט עס געלערנט פאר די אידן אויך, אבער דאס האט ער געזאגט, אזוי ווי ס'שטייט אונז האבן א ראיה, אונז האבן א ראיה, דאס איז וואס זאגט יענער פשט, אונז האבן א ראיה פון פרשת בהר, אזוי האט ער געזאגט, ווייל מ'זעט אסאך מאל אז אין פרשת בהר אז משה רבינו זאגט איבער די זעלבע זאך, נישט ער זאגט היינט איז די אייבערשטער געקומען און מיך געזאגט וואס טייטש והשביעית תשמטנה ונטשתה, ער זאגט די אייבערשטער האט מיך דעמאלטס געזאגט אז שביעית איז טייטש. וויאזוי הייסט עס, לא תזרע וכרמך לא תזמור, און אזוי ווייטער די אלע פרטים וואס שטייט, בהמתך ולחיה אשר בארצך די אלע פרטים וואס שטייט אין פרשת בהר האט ער שוין דעמאלטס געזאגט, זעט מען אז די אייבערשטער האט מיטגעזאגט פרטים, וואלט געקענט זיין די פרטים פון די משנה, און ס'קען אמאל שטייט עס אין פסוק, פארוואס שטייט אמאל אזוי און אמאל אזוי, ווייסט קיינער נישט, אבער אזוי איז די פאקט. איך ווייס נישט, מ'קען זאגן פשטים, באט לויט די רמב ם איז נישט קיין חילוק ווי ס'שטייט, מעיקר הענין.

יעדע איינער מיינט אז ס'שטייט ביי מעמד הר סיני, און ס'דא אנדערע מעמד הר סיני, ס'דא צוויי מעמד הר סינאי'ס, איינס וואס די רמב ם רופט מעמד הר סיני, זיי האבן גערעדט וועגן דעם לעצטע וואך אויכעט. יא, אין פרשת משפטים, ניין, שפעטער, פון תשמד לפני, ווייס איך נישט ווי אזוי ער לערנט לפי די סדר, אבער די מתן תורה, ס'דא נאר איין פסוק, שטייט, אונז האבן אזא ווארט מתן תורה? ווי שטייט דאס אין די תורה מתן תורה? מען האט גערעדט וועגן דעם. מתן תורה שטייט נאר איין מאל, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה. איך זאג דיך אז ס'דא דארט שוין א פסוק.

אין דזשענעראל דאס איז די פשט פון אויך חזל ווען חזל ווער זאגט משה קיבל תורה מסיני פון די משנה מיינט נישט אזוי ווי ס'שטייט מפורש אין אבות דרבי נתן און אבות דרבי נתן זאגט אויף יענע משנה אז ס'מיינט עלה בענן משה נתכסה בענן ששת ימים ברענגט די פסוקים פון סוף משפטים משה קיבל תורה מסיני מיינט פֿערציק טעג ס'מיינט נישט מעמד הר סיני דעמאלטס געווען אלע אידן מ'האט געזעהן ס'דער רמב ם זאגט אסאך הוספות נבואת משה ס'קען זיין אסאך זאכן אבער ס'איז נישט די עצם מתן תורה וואס אונז רופן מתן תורה איז געווען דעמאלטס און דעמאלטס שטייט א פסוק והתורה והמצוה, זעהט אז די רמב ם גייט לערנט לויט חזל, תורה איז טייטש אלע מצוות, און מצוה איז טייטש תורה שבעל פה, ס'הייסט ווי אזוי מ'זאל טון די מצוה, ס'איז טייטש אינסטראקשענס ווי אזוי מ'זאל טון די מצוות, און אונז האבן געלערנט אז דא אין דעם א דיון אין די מפרשים ווי אזוי צו זעצן דעם פסוק, אבער די רמב ם'ס פשט איז די פשט פון ר' סעדיה גאון און ס'קען זיין ס'איז די פשט פון די גמרא, ס'הייסט ער האלט אז ס'איז די פשט פון די גמרא, און ס'איז די פשט פון אין ספר דברים שטייט זאגט דער רמבן ברענגט אז אין ספר דברים זעט מען קלאר אז דאס איז די פשט אז דאס איז די מעשה וואס ס'שטייט דא אז תורה ומצוה מיינט אלע מצוות נישט ס'איז נישט אז ס'גייט אויף די לוחות לוחות איז איין זאך לוחות איז איין זאך והתורה איז נאך א זאך חוץ פון דעם גייט זיך געבן. אין די ליובאוויטשע ווערזשען פון משנה תורה איז האבן די רוב איז די רוב איז אזוי שמועסט מען אלס אויס זענען ספרי ספרא מדרשים מען רופט נישט אליין. יא דאס איז דער דאס איז א גמרא האבן געזאגט דאס איז א גמרא אין אין אין די גמרא אין ברכות זאגט אין ספרי אין ס'נישטא קיין ספרי אויף דעם פסוק אבער

וואס איז געשריבן, נאר מיט די רעסט פון די תורה שבכתב, כל התורה כולה, דארף מען זיך אריינקוועטשן, און ומצוה זו פירושה. און האבן געברענגט אז אין הלכות שחיטה ברענגט דער רמב ם די כאשר צויתיך וואס טייטש כאשר צויתיך בעל פה, און אין הלכות תלמוד תורה שטייט דא אז ברענגט די רמב ם די גמרא אויך, ס'איז אויך א ראיה פאר די רמב ם אז די גמרא זאגט,

איך ווייס נישט אויב דאס איז קען מען קען דאס אריינלערנען אין יעדע מאל וואס שטייט אין די תורה מצוה צריך עיון, בעיקר אין ספר דברים שטייט זייער אסאך מאל כל המצוה תורה והמצוה, מצוה מצוה מצוה, איך ווייס נישט אויב אלעמאל מיינט עס תורה שבעל פה אבער אזוי לערנט די רמב ם. ווי?

יא, און ס'שטייט, און ס'שטייט אזוי וצונו לעשות התורה, איך האלט נאך אינמיטן איין סעיף, איך גיי עס ענדיגן און גיין צו די נעקסטע, וצונו לעשות התורה על פי המצוה, דאס איז נאך א זאך וואס ער ברענגט נישט פאר דעם קיין מקור, ס'איז זייער פיין אז ס'שטייט תורה ומצוה, אבער וואו שטייט אז מ'דארף טון די תורה על פי המצוה? ס'איז א דריטע זאך. קען זיין. קען זיין, אבער עס איז נאר א סעקענדערי זאך. מען דארף אז ס'זאל שטיין אז, וויאזוי ווייסט מען אז אז מען קען נישט, כ'מיין אז ס'איז פשוט, אפשר מאך איך זיך נאריש, אפשר איז א נארישע שאלה, ווייל ס'שטייט דאך תורה ומצוה, מצוה טייטש פירוש המצוות, איז דאך פשט אז מען דארף טון די מצוות על פי הפירוש, אבער דער רמב ם מאכט עס פאר א צווייטע זאך, וצונו לעשות התורה על פי המצוה כאילו מען דארף א פסוק, אפשר די פסוק וואס שטייט, ביסט גערעכט אז עס שטייט אין רמב ם הלכות ממרים אז די פסוק לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך איז טייטש אז מען דארף טון די מצוות לויט די פירוש פון תורה שבעל פה, און ס'איז אביסל מאדנע, ס'איז מיר צריך עיון יענע שטיקל רמב ם, ווייל לכאורה אויף דעם דארף מען נישט קיין פסוק, פסוק דארף מען אויף בית דין הגדול, דאס אלץ פארשטיי איך, אבער דאס אז די אייבערשטער זאגט מיר קלאר טו אזוי, איז דאך פשוט אז מ'דארף אזוי טון, וואס איז די חידוש? אקעי, זאלסט גלייבן דעם וואס זאגט די מסורה, איז דאך א פאקט, אדער איז אזוי אדער איז אזוי, וואס איז שייך א מצוה? ס'איז מיר אביסל מאדנע די וציוונו לעשות התורה על פי המצוה איז צריך עיון.

וואס די צוויי זיינען מיינט צו זאגן ס'איז דא כותים און וואטעווער צדוקים צו אזעלכע מענטשן וואס זענען מכחיש דאס, און וואס זאגט די רמב ם אויף יענע מענטשן קעגן זיי? אז ס'איז נישט אמת, זיי האבן א ראנג היסטארי, דו פרעגסט מיך וואס איז היסטארי און גייען? די גאנצע זאך האט זיך געבויט דא אויף די רמב ם'ס וועג פון פרעימינג עטליעסט איז נאר היסטארי, ווייל איך האב דיר געזאגט לעצטע וואך אז ס'זעט נישט אויס אז די רמב ם האט א וועג ווען צו וויסן עטליעסט וואס שטייט אין זיינע נגלה ספרים, אז ס'איז נישט דא קיין וועג צו וויסן וועלכע זאך איז מסיני וועלכע נישט נאר די מסורה, סאו די וועג, דאס וואס זיי זאגן אפילו דאס וואס זיי זאגן אז אתרוג האט משה רבינו געזאגט שטייט דאך נישט. כ'קען דיר זאגן א סברא, ס'האט געמוזט עפעס זאגן באט כ'ווייס נישט אז דאס האט ער געזאגט, רייט? דאס האט ער געזאגט, דאס ווייסט ער נאר ווייל ס'שטייט אין די גמרא, נישט נאר דעם, קען דאך אפילו זיין ווייל די גמרא זאגט עס האט די גמרא אליינס אויסגעלערנט, אבער ווייל די גמרא רופט עס א דאורייתא גלייבט ער די גמרא אז ס'איז דאורייתא. סאו ס'איז ס'איז ממש ס'פעלט דא א ס'זייער ס'קומט אויס אז ס'איז דא אזויווי א מצוה צו גלייבן די חכמים וואס זאגן אז זיי האבן מקבל געווען פון משה רבינו, און כ'ווייס נישט וואסערע מין וואסערע מין מצוה דאס איז קען זיין בכלל, ס'איז אביסל צריך עיון ס'איז א מצוה צו גלייבן א פאקט, כ'ווייס נישט אז ס'איז דא אזעלכע מצוות. און ס'איז סאו פאני, און אזוי ווי ער זאגט ס'דא א איסור לא תסור, נאכדעם זאגט ער דארט אין פרק ב' אין הלכות ממרים אז זקן ממרא איז נישט דער, דער וואס גלייבט נישט אין די תורה שבעל פה איז נישט קיין זקן ממרא, ער איז סתם א אפיקורס. א זקן ממרא איז איינער וואס גלייבט יא און ער דינגט זיך אויף א זאך וואס מ'קען זיך דינגען בעצם נאר ער פאלגט נישט די בית דין הגדול. סאו ווי קומט דאס סתם אפיקורס? ס'איז עפעס א אנדערע פסוק און.

ניין, קראים, אקעי, קראים, ס'איז געווען קראים, אונז ווייסן גראדע היסטאריש אז זיי האבן זיך אנגעהויבן אין א סערטען סטעיזש, באט ס'נישט קיין חילוק, זיי זענען נישט מקבל געווען פון די צווייטע דור, עטליעסט נישט מקבל געווען פון זיין טאטע תורה שבעל פה, איז וואס ווילסטו פון זיין לעבן האבן? דאס איז דאך, זאגט דאך די רמב ם דארט, ער איז טאקע אפיקורס, אבער טו מיר עפעס. די בריוו און די ארבעט, סא וואס ווילסטו פון די גוים מיט די עשירון מצוה, ער ווייסט נישט דערפון, וואס זאל איך באשטראפן? גוים זיכער נישט, אבער איך רעד אפילו פון, סא איך ווייס נישט, עס איז א פאקט אז די רמב ם קוקט עס אן אלס א זאך וואס מען ווייסט נאר ממסורה, און דעטס די פאקט. און אפשר איז דא א איסור צו נישט פאלגן די מסורה, איך ווייס נישט וואס אבער, און איך מיין פארקערט אבער איך וויל נישט זאגן, איך טראכט אז וועגן דעם קומט אויס אז, אזוי ווי איך זאג די גאנצע צייט אז די חכמים זענען די וואס זאגן אונז דאס אויך, מילא די חכמים זיי ווילן זייער שטארק אקעי. קיצור, יעצט איז אזוי, מצוה זו היא הנקראת, אקעי דאס איז די מצוה, פון לעשות התורה על פי המצוה, אזוי ווי ס'שטייט ער מיינט מסתמא די פסוק פון על פי התורה ווייל ס'איז די לענגווידזש על פי התורה על פי המצוה על פי על פי הדבר שיגידו לך איז מסתמא טראכט ער פון יענע נוסחאות פון די פסוקים וואס מ'זעהט אז כדי צו טוהן די מצוה דארף מען גיין צו די בית דין וואס זיי האבן די קבלה איינע פון די זאכן וואס זיי האבן זיי האבן נאך זאכן אבער זיי האבן אויך די קבלה פון פירוש המצוות מסתמא טראכט ער פון יענע פסוק און די מצוה היא הנקראת תורה שבעל פה סאו דאס איז זייער אינטערעסאנטע שטיקל רמב ם ביי די וועי ווייל רמב ם טוט א זייער אינטערעסאנטע זאך ער טוט עס אין אנדערע פלעצער אויך, ער שרייבט דאך דא א ספר וואס איז געמאכט פאר מענטשן וואס האבן נישט געעפנט קיין גמרא, רייט? וואס גייען מער נישט. אדער וואס האבן נישט, זיי גייען נישט, עס איז געמאכט צו, דארף צו קענען ארבעטן אן די גמרא, ביי די וועי דאזענט אלוועיס ווארק. יא, מען לערנט לערנען רי ף, היינט אויך ווער לערנט גמרא, ס'דא א באנטש פון מענטשן וואס האבן נישט וואס צו טון מיט די צייט לערנען זיי גמרא, אבער בעצם, אקעי עניוועי.

דארף מען קענען זאגן דאס וואס די גמרא רופט, ביי די וועי פארוואס זאגט ער דאס? אויך איז פאני. און דאס אין הלכה טוט ער דאס זייער אסאך. וזו היא הנקרא שומרת יום כנגד יום, כ'ווייס וואס. וואס גייט מיך אן אז ס'הייסט שומרת יום כנגד יום, קענסט מיר זאגן? פארוואס דארף איך דאס וויסן? דאס איז אינטערעסאנט פאר ווער ס'וויל וויסן ווי די רמב ם שטימט מיט די גמרא. ס'איז דאך אינטערעסאנט פאר די איד וואס גייט קלאמפערשט נאר לערנען רמב ם. סאו ס'איז נישט אזוי פשוט אז אז ס'איז ממש. נאכאמאל. דאך מקצר, ס'קען זיין א שיעור א קורצער רמב ם. א שאד. א שאד אז נישט געהערט. אבער דא דא איז נישט ממש אזוי ווייל דו קענסט פארשטיין אביסל בעסער אבער דא טוט ער די זעלבע זאך און ביידע זענען ער טוט אסאך מאל צו מאכן א סערטש אויף די רמב ם היא הנקראת אדער הוא הנקרא אדער זהו זהו שנקרא איך ווייס נישט אזעלכע לשונות. סאמטיימס טוט עס בפירוש ממש אבער ער טוט זייער אסאך מאל ס'הייסט ער גיבט דיך א בעיסיק דעפינישן איך זאג דיך וואס דאס מיינט יעצט וועסטו וויסן וואס די גמרא רעדט וועגן ווען די גמרא רעדט רופט אזא רעדט אזא זאך. למשל יא דברים האלה. ניין ס'איז אויך ס'איז אויך אזוי ס'איז אויך אמת דברים האלה הם הנקראים מעשה מרכבה. אט איז א. ניין, זאג ער רעדט פון, ער, ס'איז פארקערט, דאס ארבעט ווייל ער רעדט פון מענטשן וואס ווייסן נישט גארנישט, דער רמב ם זאגט אז דאס איז די סאבדזשעקט, דאס הייסט מעשה מרכבה אין די גמרא. זעלבע זאך דא טוט ער א זייער אינטערעסאנטע זאך, ער זאגט דו קענסט דאך די פסוקים, האסט דאך געלערנט חומש, חומש דארף מען דאך לערנען, און יעצט זאג איך מצוה, זאג איך א פשט אין א פסוק, מצוה איז טייטש פירוש, יעצט ווייסטו פון וואס די גמרא רעדט ווען די גמרא איז א תורה שבעל פה, זו היא הנקראת תורה שבעל פה, ווי שטייט תורה שבעל פה? ביי די וועי, ס'שטייט נישט, איך האב געמאכט דאס א סערטש, איך ווייס נישט, כ'בין נישט קיין זייער בקי וואס איך מאך סערטשעס.

דברים שבעל פה, ס'הייסט נישט תורה שבעל פה. רמב ם רעדט פון אזא לשון, כאילו איז דא א לשון תורה שבעל פה. כ'וואלט, ביסט גערעכט, בעל פה שטייט אביסל מאוחר, נישט אסאך מער מאל, נאך צען מאל. דארף, מ'דארף סערטשן. איך זאג דיך אז די השרשות קומען פון ראשונים. רוב פון די זאכן וואס אונז מיינען שטייען אין די גמרא, האבן די ראשונים געזאגט אז ס'שטייט. וואס איז די חילוק די גמרא צו די משנה? וואס איז די חילוק? אט דאס איז א אנדערע, אנדערע יסוד. נישט פאר, אן אנדערע שיעור. בקיצור, ניין די חילוק איז, די חילוק איז אזוי ווי פאר דעם זאג איך מען דארף קוקן אין די גמרא מען דארף קוקן אין די חומש, ווייל די ראשונים אינקלודינג די רמב ם בראשם, אבער נישט נישט דער ערשטער און נישט דער לעצטער, אבער די רמב ם בראשם, אונז זענען זייער צוגעוואוינט אז אונז פאלגן פשוט די תורה, אונז פאלגן פשוט די גמרא. וואס נישטא אזא זאך פאלגן פשוט די גמרא, ווייל מ'דארף דאך דעסיידן וועלכע מצוות זענען עיקר וועלכע זענען טפל, וואס מיינט, וויאזוי ווייסט וויאזוי ווייסטו אז א מהלך ד' אמות בקומה זקופה איז נישט קיין עכטע איסור, אבער א מהלך ד' אמות בגילוי הראש, דאס איז יא א עכטע איסור, דו ווייסט דאך דאס אויך נישט, אבער לאמיר זאגן, שטייט ביידע אין די זעלבע בלאט גמרא, וויאזוי ווייסטו? פרעג עני אינגל, דאס גילוי, וואס מיינט בקומה, קיינער ווייסט שוין בכלל וואס ס'מיינט, ביי די וועי ס'מיינט געהעריג וואקן אזוי, ס'מיינט נישט מער פון דעם, פשוט, וואס מיינט עס, ס'מיינט טאקע מ'דארף וואקן אזוי, איך ווייס נישט, ס'שטייט אזוי, איך ווייס נישט צו ס'מיינט אז מ'דארף אזוי טון, ס'שטייט. ווער דאס קען, ווער האט עס. איז וויאזוי ווייסטו אז אז דאס איז א הלכה און יענץ איז א. ווער האט דיך געזאגט? די רמב ם האט דיך געזאגט. רמב ם האט דאס געפאסט און יענץ נישט. און אזוי נאך טויזענטער זאכן, און פסוקים אויך. און זיי האבן תורה ומצוה, די רמב ם טוט דאס אויף תורה שבכתב. אויך געבעיסט אויף חזל, קען איך פרעגן אויף חזל ווער האט זיי געזאגט אויף תורה שבכתב. אויף חזל קען מען פרעגן די זעלבע שאלה, אבער איך זאג דיר אז חכמים, די ראשונים טוהן אסאך מער צו חזל ווי חזל האבן געטוהן צו די חומש. אפילו מער, אסאך מער קלארע וועג. ס'הייסט אין די חומש, דאס וואס די חומ, דאס וואס די, לאמיר פארשטיין, די צוויי סטעפס, דאס וואס אין די חומש איז דא, א גאנצע חומש, יא, ס'נישט דא קיין, דאס איז דער רמב ם פארציילט אונז דא א באבע מעשה, רייט? ס'איז זייער פאני אז א מענטש וואס האט געליינט חומש קען גלייבן די רמב ם, ס'דארף צו ארבעטן. און דו ליינסט א חומש בראשית, שמות, נח, לך לך וירא, מטות מסעי, ויחי קורח בלק, יא, עס טוט זיך מעשות, ס'דא א פאר מצוות אויך, יא. און קומט דער רמב ם זאגט קום אהער, דער אייבערשטער קומט צו הר סיני געבן פאר משה רבינו תורה ומצוות, שטייט שטייט א פסוק אין טאש, שטייט טאקע א פסוק אין פרשת משפטים, באט הו מעיד דעט פסוק, די סענ די אזוי ווי די עמוד התווך, דאס איז די פסוק און אלעס אנדערש איז ארום דעם, אפשר אפשר די פסוק משמע ודומה ומשא איז די סענטראלע פסוק און אלעס דרייט זיך ארום דאס? ניין דאס איז נישט קיין פרשנות דאס איז סדר, דאס דער רמב ם זאגט דאס איז די סענטראלע פסוק אלעס יא. שטייסט, ווער האט אים דאס געזאגט? אקעי, אין א געוויסע סענס האט אים די גמרא געזאגט, נישט ממש, אבער מ'קען שוין טרעפן אביסל דאס אין די גמרא, און די גמרא האט אויך, מ'קען זען אין די גמרא אז געוויסע גאנצעטע פרשיות איז די גמרא זיך נישט דא קיין, ווייסט די חזון איש זאגט אויף אויף האט געהאט א, כ'האב געזען לעצטנס די חזון איש דינגט זיך מיט ר' מענדל כשר וועגן א פסוק אין עפעס א פסוק, א מפורש'ע פסוק איז קלאר אז עס איז א איסור אין די משכן. כבלע את הקודש. לא יבואו לראות כבלע את הקודש, יא. ער דינגט זיך ארום וואס ס'מיינט, און דער חזון איש הייבט אן זיין בריוו, קשה לדון על דבר שאין בו שורש בגמרא, נישט דא קיין גמרא וואס רעדט וועגן דעם, סתם עפעס א רמבן, א מדייק זיין רמבן על התורה, כ'ווייס נישט, כ'דענק נישט אז כ'האב שוין אריינגעקוקט ווער ס'איז געווען גערעכט אין יענע וויכוח, נישט געליינט די גאנצע זאך, אבער ער זאגט, זעהסט זייער קלאר, דאס איז א זייער שיינע זאך, מפרש עפעס, ס'איז קלאר אז ס'איז דא א איסור, אקעי, ס'איז איסור לזמן, איסור לדורות, מ'קען חוקר זיין, ס'איז זיכער אז ס'איז קלאר, ס'איז נישט, מ'קען נישט זאגן אז ס'איז נאר א מנהג, ס'איז א איסור, ס'איז ממש א גאנצע זאך, מ'שטארבט, ס'איז חייב מיתה, ס'איז מיתה בידי שמים, כ'ווייס, ס'איז א ערנסטע זאך, און קיינער ווייסט נישט וואס ס'מיינט געהעריג, יא. צריך עיון, שטייט נישט אין די גמרא. און איך קען נישט, מודה, איך מיין כשרון, מיין זאך, איך פארשטיי גמרא. זאכן וואס נישט קיין גמרא, איך ווייס נישט וואס צו טון מיט דעם. דו פארשטייסט יא? זאל דיר זאגן, כ'ווייס נישט, בעיסיקלי. אויב די ראשונים האבן פארשטאנען, זאלן זיי טון, זאגן, איך ווייס נישט וואס צו דאס צו זאגן. באט דיס שאוס יו האו די גמרא האט גענומען, וואס? אה, מסתמא. מסתמא אז די גמ' מאשין. אבער וואס מען זעט דא איז, אז די גמרא האט שוין געוויסע זאכן האט די גמרא געמאכט פון דעם א גאנצע סוגיא. קען זיין אז די גמ' האט נישט געהאט קיין צייט, כ'ווייס נישט, ס'שווער צו זאגן אויב ס'איז בדווקא, אבער על כל פנים, און געוויסע זאכן, ס'בלייבט, ס'איז נישט, ס'איז נישט נוגע, ס'איז נישט, מ'איז נישט עוסק אין דעם. ס'איז דא היינט, וואטעווער, רוב, ניין, ס'איז א פשוטע זאך, אבער וואס איך. דאס קען זיין, אבער דאס איז א חידוש. מיט אנדערע ווערטער, דאס וואס אונז ווייסן אז דאס. וואס די גמרא רעדט וועגן באריכות איז עפעס א ערנסטע זאך, ביי די וועי כ'ווייס נישט ווער האט געזאגט פאר די חזון איש, ווער האט געזאגט פאר די חזון איש אז זאכן וואס שטייען נישט אין די גמרא קען מען נישט דן זיין ערנסט, דאס איז א חידוש פון די חזון איש, דעס שטייט שוין נישט אין די גמרא. דאס איז שוין א לעוועל פון די אחרונים. נאכאמאל, איך זאג נישט, כ'האב נישט געזאגט אז ס'נישט נאטירליך אז ס'געשעהט. איך זאג נישט אז ס'איז געשעהן, איך האב נישט קיין טענות, איך האב נישט קיין טענות אויף קיינעם, איך זאג נאר אז ס'איז א פאקט אז אז אז ווען קינדער זאגן אז אונז גייען מיט די תורה, נישט אזוי פשוט, ווייל ס'איז דא זייער אסאך זאכן וואס איז פשוט נישט אויסגעארבעט, איז פשוט נישט נישט דיפיינד, און ממילא ווערט עס בסוף פארוואסערט, עס איז דא זאכן גראדע וואס זענען יא דיפיינד, ס'איז דא אלע מיני צדיקים וואס גייען זאגן אז מען דארף גיין מיט תכלת, און מען דארף בויען א בית המקדש, און מען דארף, ס'איז אלץ פיין און וואויל, דו ווייסט הלכות בנין בית המקדש? ס'שטייט אין רמב ם? ס'שטייט נישט אין שולחן ערוך, יא? אונז ווייסן נישט. בעיסיקלי, דו ווייסט דאך ס'איז דא מענטשן וואס זאגן אז צו מאכן די פאדעם דרייט זיך אויף די עסן איז כישוף, דו ווייסט? דו קענסט הלכות כישוף, ס'איז נישטא קיין משנה ברורה הלכות כישוף, קיינער ווייסט נישט, מ'קען קוקן, ווי אר מעיקינג סטאף אפ, בעיסיקלי בעיסד אויף זייער בעיסיק פאר זאכן וואס ס'שטייט, יעדער איינער זאגט זיך זיין הבנה, איך האב דא, איך האלט אז עס איז גוט, ווייל דא דארף די תורה ארבעטן, איז דא אנדערע מענטשן וואס האלטן אז ס'איז שלעכט, ווייל זיי זענען צוגעוואוינט אז אלץ שטייט שוין אין גמרא, סא דאס איז די חזון-איש. ווייל על כל פנים, דאס איז נאר צו צו געבן אן עקזעמפל פון די זאך, סא די גמרא האט שוין דאס געטון צו די פסוקים, באט די גמרא איז סטיל א ווערי וויילד בוק, כ'מיין.

איך קען אייך פארציילן א אנדערע מעשה, קודם איז געווען זעקס הונדערט טויזנט אותיות אין דער תורה, אקעי נישט זעקס הונדערט טויזנט נאר דרײַ הונדערט טויזנט יא, נאכדעם איז געווארן זעקס הונדערט דרײַצן איז דא געווארן זעקס סדרי משנה, איך ווייס ס'איז סאך קלענער, אין א סערטען סענס איז קלענער ווייל ס'איז נישט מטפל אין יעדע פרט אין דער תורה, נאכדעם איז געווארן פֿערצן חלקים רמב ם, נאכדעם פֿיר חלקים שלחן ערוך, און נאכדעם איז געווארן תשובות ר' עקיבא איגר, ס'איז ווערט אלץ קלענער, די וויפיל פארטס פון דער תורה וויפיל פארטס פון דער וועלט איז אינקלודעד אין הלכה ווערט קלענער די גאנצע צייט, און יענע קליינע פארטס נעמט מען זייער ערנסט און אלעס אנדערש איגנארט מען. אבער אבער עס איז נישט אין א אין א סערטען סענס די ראשונים האבן האבן אוועק געשטעלט זייער אין א געוויסע ראדיקאלע סענס דאס וואס די וועג וויאזוי אונז קוקן אויף זאכן די רמב ם און און זיינע תלמידים וויטש אר עווערי וואן דעט ווי לערן תוס' ביי די וועי האט נישט געוויסט פון דעם למשל תוס' איז נישט געהעריג פון די גמ' תוס' ווייסט נישט פון תרי ג מצות ווייסט נישט פון הלכה כמעט נישט געוואוסט פון די אלע זאכן אויף יעדע שטיקל יעדן טאג האט ער א נייע פשט אין די זון די זון צוויי זונס און צוויי שקיעות נישט קיין שום פראבלעם די אלע זאכן אבער אבער אונז גייען מיט די רמב ם, אונז גייען מיט די רמב ם. נעה, די ר י און די רשב ם זענען אלע געגאנגען אזוי. זענען אלע געגאנגען אזוי. און מארגן האט ער צוואת רבי יהודה החסיד, דאס שטערט נישט, ס'גוט, ס'איז נאך א מצוה, זאל זיין, ס'האט נישט קיין שום פראבלעם. קיצור, דאס איז דאס איז די מנהג אשכנז. ווייל זיי האבן נישט מקבל געווען די רמב ם'ס שיטה.

זיי האבן נישט געהאט די איידיע אז מען דארף מאכן לאגיק, און ווער זאגט אז ס'איז אזא גוטע איידיע? ס'איז אן איידיע וואס די רמב ם האט געהאט, נישט נאר השפעה, ס'איז אן איידיע, ס'מאכט אסאך סענס, כ'האב עס זייער ליב, באט באט ס'איז אן איידיע, ס'איז א וועג וויאזוי, און ס'מאכט פאר די תורה א געוויסע פיקטשער, און און מען קען האבן אנדערע פיקטשערס און ס'איז נישט אזוי פיין, אקעי, קיצור, די פראבלעם איז, כ'וויל נישט זאגן, כ'וויל נישט זאגן די פראבלעם, די פראבלעם וואס אונז האבן איז, אז אזוי ווי אונז האבן געלערנט לעצטע וואך, אז די רמב ם כדי צו מאכן א תורה. פיין כלפי וואס? כ'וויל נאר פארשטיין וואס ער האט געזאגט, ס'קען זיין אלע די פיקטשערס, ס'קען זיין פיין, פיין כלפי וואס? א וועי אוו לייף, ס'איז א וועג צו לעבן. א וועי אוו לייף. פיין כלפי וואס? ניין, ס'נישט קיין זינגעריי, ס'נישט קיין זינגעריי, דארפסט פארשטיין, תוס' זענען געווען זייער ערנסטע אינטעלעקטשועלס, זיי זענען נישט קיין ליידיגייער, נישט קיין פויערן, זייער ווייט פון פויערן, ס'געווען פויערן אבער זייער ווייניג, פראצענטיש ווייל ס'איז סאך מער פויערן געווען אין די רמב ם'ס שטאט ווי אין די תוס' שטאט. באט בכלל נישט אמת, יא אוודאי, די רמב ם, זעהסט דאך דאס איז איינע פון די, ביי די וועי, אקעי פארוואס איך איך גיי טאטעלי אףף טרעק סאו ס'נישט נוגע. קיצור קיצור קיצור הנקודה איז אז אז. אז דאס איז איינע פון די ריזן, איינע פון די זאכן וואס מאכן די רמב ם זייער אנדערש פון תוספות, איז אז די רמב ם האט אסאך באבעס צו רעדן מיט. תוספות האט נישט גורס געווען, עס איז קודם כל זיין גאנצע שטאט איז געווען דרייסיג מענטשן, און פון זיי פופצן זענען געווען ישיבה בחורים, און די אנדערע זענען געווען זייערע ווייבער, סאו קאם אן, און די ווייבער האבן געקענט לערנען אויך תוספות, ביי די וועי, ווערי ווערי נשים שלנו כולם חשובות, יא? זיי האבן נישט געהאט, ס'איז נישט געווען אזא ווייב וואס מ'דארף איר מסביר זיין נארישקייטן, מ'האט מ'האט געלערנט פאר די ווייבער, די ערשטע ספרים וואס מ'האט געשריבן געהעריג פאר ווייבער ספרי הלכה איז אשכנזישע ספרים, דער רא ש האט געשריבן א ספר קיצור און אנדערע אנדערע ראשוני אשכנז, אפילו ווייבער, יא אוודאי, שוין אקעי, ס'האט זיך אנגעהויבן. א טאכטער פון רשי, אוודאי, זיין מאמע. זיי האבן נישט געהאט, סאו ס'איז געווען א זייער היי, זייער א ישיבישע סאסייעטי.

דאס איך וויל איך וויל דיר מסביר זיין עפעס, דאס איז נישט קיין זאך וואס מ'לערנט פאר קינדער, ווען אלעס וואס די רמב ם לערנט, די רמב ם איז זייער קאנטשעס פון דעם, איך מיין אז די משנה תורה איז די איינציגסטע ספר כמעט אין אידישקייט וואס איז אזוי, ביז ממש לאחרונה אפשר דרך חיים פון איך מיין נישט אזעלכע סארט ספרים, וואס הייסט עס די נתיבות' ספר דרך חיים? אפשר דרך חיים און פניני הלכה, איך ווייס נישט, כמעט די איינציגסטע ספרים וואס זענען געשריבן אז מענטשן וואס קענען נישט לערנען זאלן זיי ליינען. דער רמב ם האט געמאכט אז איינער וואס קען נישט לערנען זאל עס ליינען זאל עס פארשטיין אויף זיין לעוול, פארשטייט זיך די למדנים וועלן פארשטיין טיפער, אזוי זאגט ער מפורש אין זיין בריוו אזוי אבער אבער יעדער איינער קען עס ליינען לפי לפי זיין לעוול, ממילא דארף עס זיין געשריבן, קודם כל בפשטות האבן געזען יעצט, כ'דארף דיך זאגן וואס איז תורה שבעל פה, דאס איז נישט קיין וועג וואס מ'שרייבט פאר תלמידי חכמים, ווייל דאס איז נקרא תורה שבעל פה, כ'ווייס, יעצט וועט אלע תלמידי חכמים זאגן אונז וואס ס'מיינט, און זעסט דאך דא א גאנצע חידוש, אבער נארמאלע מענטשן האבן נישט געהערט פון די אלע חידושים, דער רמב ם זאגט אז תורה שבעל פה מיינט פירוש המצוות, זייער גוט זיי פארן ווייטער, און מען קען עס לייענען, ס'איז לייענבאר. מה שאין כן, אויכעט אפילו דאס, מה שאין כן, מה שאין כן תוספות, ער רעדט, ער זוכט דאך קיינמאל נישט אליין צו מסביר זיין בעיסיק זאכן, פארוואס נישט? ווייל ער רעדט דאך אין ישיבה, יעדער איינער איז געגאנגען אין ישיבה, יעדער איינער פארשטייט וואס מען רעדט, און ממילא האבן זיי נישט אויך די גאנצע דרייוו

יא לאמיר, פארוואס מאכן זיי פארשטעקט? פארוואס האבן זיי נישט קיין נארמאלע מענטשן? מאך א קליינע ספר, וואס הייסט א קעטעכיזם, יא, אזוי ווי די קאטוילישע האבן, דאס וועט מען לערנען, איז א פול לאנגע ספר, איין ספר, דארט שטייט וואס איז אידישקייט. לאמיר תרי ג מצוות דאס איז דאך ספר המצוות איז בעסיקלי דאס, רייט? צולייגן א מנהג, די רמב ם האט אזוי געטון. איך זע ווער זאגט, דאס איז נישט אידישקייט, איך ווייס נישט, דאס איז נישט. איי וואס זאגסטו פאר דיינע קינדער? איך זאג זיי גארנישט, איך הייב אן חומש משניות, גמרא תוספות, וואס איז אידישקייט? ס'איז א באנטש פון זאכן, יעדן טאג פארשטייט מען לפי הענין וואס איז וויכטיג. קען זיין, קען זיין ס'האט מיט דאס, קען זיין ס'האט מיט דאס, באט על כל פנים זיי האבן נישט די גאנצע איידיע פון אויסלערנען פאר די קינדער עפעס א זאך וואס מ'קען גלייבן, יעצט איז דא א גרויסע צרה אז אונז, אונז זענען זייער לאגישע מענטשן, אונזערע אלע ליטווישע ישיבות אט ליסט, כ'ווייס נישט וועגן די חסידישע ישיבות ווייל כ'ווייס נישט וואס זיי טוען דארט, אבער די אלע ליטווישע ישיבות וואס איך פארשטיי אט ליסט וואס זיי טוען, זיי אלע זענען רמב ם חסידים אין עס בעצם, ס'הייסט זיי זענען אלע, מ'קען, מ'דארף פארשטיין וואס איז די גדר, וואו עס הייבט זיך, וואו עס ענדיגט זיך, מ'קען דאך נישט לערנען אזוי, אזוי ווי תוספות האט געלערנט, מ'פארשטייט נישט. אבער זיי זענען נישט אבער נאכדעם לערנען תוס' אויף דעם דרך הלימוד און מ'קען נישט אזוי טון. מ'קען נישט נעמען יעדע ווארט תוס' ערענסט אין זעלבע וועג מ'קען נעמען יעדע ווארט רמב ם ערענסט ווייל תוס' איז געמאכט פאר די חכמים זאל מ'זאל ביסט פארט פון תוס' דארפסט לערנען ואם תאמר ויש לומר און אפשר הערן אפשר נישט די רמב ם'ס דקות פון ואם תאמר'ס ווייל ס'איז געמאכט אז מ'זאל קענען לערנען פאר די ווייבער באט אונזערע ווייבער קענען אויך זאגן ואם תאמר'ס זיי האבן נישט די גאנצע זאך אבער אונז לערנען רמב ם אונז לערנען תוס' וואס כאילו אונז זענען די בעיביס וואס מ'האט געשריבן אויף די רמב ם פאר זיי און דאזענט ווארק, נאכדעם זאגט מען שטותים, א יעדער איד מוז גלייבן אז ס'דא צוויי שקיעות, ער מוז נישט גלייבן גארנישט, ס'דא א שטיקל תורה, ס'דא א גמרא אזוי, ס'דא א גמרא אזוי, קומט אויס ס'דא צוויי שקיעות, אקעי, ס'איז נישט קיין מוזן גלייבן, דער גאנצער שמועס, דער גאנצער סטייל פון זאגן זאכן וואס מ'מוז גלייבן און ס'מוז, איז נישט קיין סטייל וואס ארבעט אויף גמרא אפילו, און ס'ארבעט זיכער נישט אויף תוספות און אויף חתם סופר און אזוי ווייטער, סאו דאס איז א גרויסע א גרויסע בראך, און נישט נאר דעם, כ'קען דיר זאגן נאך א זאך, דאס איז דאס איז לגבי די המון עם. דאס איז, ניין, דאס איז נישט קיין, דאס איז בסדר, דאס איז איין פראבלעם, דאס איז איין פראבלעם אז מ'קען נישט נעמען זאכן וואס זענען געמאכט געווארן, וואס איך זאג קלאר, זאכן וואס זענען געמאכט געווארן זאלן ארבעטן אין בית המדרש, איך זאג דא אסאך זאכן וואס מ'טאר נישט נאכזאגן, יא? ס'איז דא אויף יוטוב, באט ס'איז גוט. באט מ'טאר עס נישט נאכזאגן, פארוואס? ווייל ס'איז געמאכט אין א געוויסע שמועס, זאג אזוי, אפטמאל זאג איך זאכן מ'טאר נישט זאגן, און זאג יא, מ'קען זיך דינגען, אין די גמרא איז דא אזעלכע שטיקלעך, אז די אמוראים האבן געזאגט פאר איינער פאר די צווייטע, אז זיי זענען אפיקורסים, כי האי גוונא נמי מיחזי כאפקירותא, אקעי, העלא, ער איז געווען א אפיקורס? עפעס געזאגט וועגן די מגילה דארט וואס ער האט געמאכט, העלא, שרא ליה מריה, וואס מיינט שרא ליה מריה? ער האט געזאגט, ער האט געזאגט, ער האט צוריקגעשריגן. ס'איז א ס'איז א זאך, ס'איז א מצב. אבער מ'קען נישט מאכן פון דעם אקעי, ס'איז הלכה למעשה, הלכה למ. וועגן דעם, מה שאין כן תוספות, ס'איז וועגן דעם זייער וויכטיג צו כאפן, דאס איז איין זאך. סאו, מ'קען נישט לערנען גמרא אזוי ווי מ'לערנט רמב ם, ס'איז נישט קיין הלכות. ס'איז דאך, מ'קען עס נאר לערנען אינטערנעלי. אויב איז עס איינער וואס וויל זיין א תלמיד, אנדערע ווערטער, מ'דארף זיין א תלמיד חכם. עט ליסט א תלמיד חכם, אזוי ווי די מקשים לפני חכמים. מ'קען נישט זיין קיין שומע דרשות, דרשות וועסטו הערן פון רמב ם, נישט פון תוספות, קיינמאל נישט. אפשר תוספות אויך זאגט דרשות, איך ווייס נישט, אבער נישט דאס וואס שטייט אין אונזער תוספות. און והא ראיה, קיין איין, איך ווייס נישט קיין איין ספר, קיין איין אשכנזישע ספר, וואס איז געמאכט געווארן מ'זאל עס קענען ליינען. ס'איז א פלא. זיי זענען נישט אלע געווען אזעלכע טיפשים וואס האבן נישט געקענט שרייבן גראד. זיי האבן געקענט, אויב זיי האבן געוואלט האבן זיי געקענט, אפילו רבינו תם וואלט געקענט שרייבן גראד אויב ער האט שטארק געוואלט.

כדי צו קענען מאכן א די כללי התורה זאגן וואס איז וואס איז וואס איז וויכטיג און וואס איז נישט, האט די רמב ם געדארפט מאכן א גרויסע צמצום. דאס הייסט ער האט געדארפט ארויסווארפן זייער אסאך חלקים פון די תורה. וועגן דעם חתם סופר, עס האט מען געלערנט, נו, האט מען נישט געלערנט דא, חתם סופר איז מחולק אויף די י ג עיקרים, מען דארף געדענקען אז די רמב ם האט געמאכט י ג עיקרים טאקע פאר די סיבה וואס חתם סופר האט זיך מתנגד געווען. די רמב ם האט געזאגט אז ס'דא דרייצן זאכן וואס א איד דארף גלייבן, און מער נישט, מען דארף נישט גלייבן עניטינג עלס. דו ווילסט קענסטו גלייבן, ווילסט לערנען א שטיקל גמרא, פארשטיין, ס'איז אלץ זייער פיין, אבער דארפן דארף מען נישט. אפילו דאס דארף, אזוי האט ער געזאגט, דארף, ער האט געזאגט פאר זיינע, פאר זיינע שיעור, פאר זיינע, פאר זיינע בחורים'לעך, פאר זיינע מיידלעך, גלייבן דארף יעדער איד דרייצן עקרים, יא, קומט דער חתם סופר, און ער זאגט, ווי האסטו גענומען די, שטייט נישט אין מיין גמרא, דער רמב ם האט עס אויס מחדש געווען, זאל זיין, אלעס איז א עיקר, באט אונז כאפ איך, דאס מיינט אז גארנישט איז א עיקר, אבער עס קען, מען קען נישט, ס'קען נישט זיין, אז די די סארט עיקר וואס די רמב ם האט קען נישט זיין אויף אלעס, ווי די רמב ם האט געהאט א ריזן פארוואס ער האט געמאכט נאר דרייצן, און מער נישט, ווייל ווייל ווייל ניין נישט נאר ווייל מען קען נישט, ווייל ווייל מען קען נישט טאקע נעמען ערנסט יעדע זאך, אפילו ביסט א חכם קענסטו נישט, איך כדי צו מאכן די זאכן אזוי לאגיש און ריכטיג, דארף מען ארויסווארפן רוב, זאגן, דאס איז די ארגומענט לעצטע וואך, איך וויל, דו ווילסט איך זאל זיך דעפענדען מיט א קראי? איך קען נישט, דער רמבן האט געטון די טעקטיק, רעד וועגן דעם. איך האב זיך נאכאמאל נישט געכאפט געהעריג. דו ווילסט, איך קען נישט זאגן אזא דעפענסיבל זאכן, מ'דארף דאך זיין נארמאל. מ'קען נישט גיין, גיין זיך דינגען מיט, דו ווילסט זיין א חכם, יא? דו ווילסט זיין א חכם, כאילו א חכם איז א מענטש וואס קען משיב זיין לאפיקורס, יא? אקעי, האבן מיר געלערנט, דע, דע מה שתשיב לאפיקורס. דו קענסט נישט גיין צו אפיקורס זאגן, וואס גלייבן די אידן, וואס דארף איך דעפענדן, יא? עס קומט א גוי, ער זאגט, איך האב. דריי פראפאזישאנס, ס'איז געווען א מענטשל דארטן, ער איז געשטארבן, ער איז געקומען לתחי' ער איז געווען דער גאט, און דריי אדער פיר זאכן, און זיי גייען זיך דינגען, ער געטוהט דאס, קומט א איד, אקעי, זיך דינגען, מ'וועט זען צו דא ריין, קומט א איד און פרעגט אים וואס גלייבסטו? זאגט ער איך האב מסורה תורה, איך גלייב אין די גאנצע ספרים שאנק, אקעי, ווייסט, איטס ווערי איזי טו פרעג אפ, מ'קען טרעפן אזויפיל שטותים אין דעם ספרים שאנק.

מען קען נישט אזוי דעפענדען, און פון דעם ווערט מען ווערט זייער נאריש אז מען עפלייט די רמב ם'ס וועג פון טראכטן און די רמב ם'ס וועג פון מחנך זיין אויף תוספות, איטס נאט מעיד מענט טו דו דעט, און אויך זיכער נישט ווען מען גייט צו א גוי, אזוי ווי די רמבן אפילו וואס איז נישט געווען קיין רמבמיסט אינגאנצן, ווען עס איז געקומען א גוי האט אים געזאגט, איך האב א מדרש וואו שטייט אז משיח איז לעבט שוין, וואס האט אים געזאגט, איך גלייב נישט יענע מדרש, פלאץ. און נאכדעם אלע אידן אלע גויים מוטשען זיך, האט ער געמיינט ערנסט, האט נישט געמיינט ערנסט, ער געמיינט זייער זייער ערנסט אין די סענס, מ'גייט, אונז ארבעט נישט אזוי, ווילסט זאגן א מדרש, מדרש איז א מהלך ווי אזוי מ'זאגט עס, מ'קען, עס קען לערנען מדרשים, אבער דאס איז נישט א וועג, גלייבן, אונז גלייבן יעדע מינוט שטייט אין ענקער הייליג בוק, אונז א, אונז האבן, ער זאגט, אונז האבן איין הולי בוק די בייבל, דאס גלייבן אונז, אלעס אנדערש גלייבן אונז נישט, וואס הייסט אונז גלייבן נישט? אויב ס'שטימט גלייבן אונז, אויב נישט איז מען מסביר ס'זאל שטימען, ס'נישט קיין זאך וואס מ'קען ארבעטן אזוי. אקעי. קיצור, דאס איז די עד כאן תורות אז די רמב ם איז נישט, איז נישט, איז זייער, ס'איז אביסל ארטיפישעל וואס די רמב ם טוט, און אונזער תורה, סיי הלכה און סיי אגדה, איז געבויט אויף די בנינים וואס די רמב ם האט געמאכט, און אפילו די מענטשן וואס זענען מחולק אויף די רמב ם, זענען געט איווען ווארס קעגן די רמב ם, ווייל ס'איז אזוי ווי יעדע זאך, ווען מ'טרייט צו זען חומרי זה וחומרי זה, אדער קולי זה וקולי זה, בלייבט מען א כסיל בחושך הולך. ווייל מ'קען נישט זיין קיין רמב ם ערנסטע אמונה אויף תוספות'ס אמונה. תוספות'ס אמונה קומט מיט דעם אפנקייט, און די רמב ם אמונה קומט מיט די ערנסטקייט, און מ'קען נישט משלב זיין ביידע אויף יעדע וועג. קען מען משלב זיין פארקערט, אפשר קולי שניהם קען מען אויך נישט. וואס? איך ווייס נישט. ניין, זעסט דאך די שולחן ערוך איז גייט אין די רמבם'ס וועג, ער וויל זאגן וואס די הלכה איז, די רמא זאגט אויף יעדע הלכה, אפשר נישט, ביי אונז פירט מען זיך אנדערש, טו מיך עפעס. און אונז מיינען אז די רמא זאגט אזוי, איך קען זאג דאך אלעמאל די מעשה פון די חסידישע איד, יא איך האלט אז ס'איז א יסוד היהדות. וואס איז געווען די הלכה? וויאזוי ווייסטו אז די רמא האט געמאכט אזוי? אפשר האט ער געמאכט אזוי? די גאנצע די איידיע פון רמא איז צו מאכן אזוי און נישט צו מאכן אזוי. יא ס'איז קלאר אזוי. ס'איז קלאר אזוי, אסאך מאל די רמא די רמא אליינס דינגט זיך אויף די מנהגים, נאכדעם זאגט ער למעשה פירט מען זיך אזוי, זאל מען זיך אזוי פירן.

יא, אזוי זאגט דער רמב ם. ווער ס'קען י"ג מידות דארף לערנען י"ג מידות. אבער נאכאמאל, מ'קען זיך אליינס, אליינס פון לופט. מ'דארף זאגן לפי די כללים פון די תורה, אבער מ'קען לפי די כללים וויאזוי מ'לערנט חומש, קען מען לערנען אליינס, וואס נישט מקובל. ס'מאכט א גוטע ראיה. איי, וואס מיט וואס איז נישט קיין ראיה? נאר מיט די דריי זאכן וואס ס'איז נישט דא קיין מחלוקת אויף זיי. ווייל דאס איז עכטע הלכה למ תורה שבעל פה. דאס קומט ארויס פון זיין, זיין נעמען זייער ערענסט די ווארט תורה שבעל פה, ס'הייסט ער נעמט עס זייער ערענסט אין די סענס, בסדר אבער אויף דעם, דאס איז א שוואכע תירוץ ווייל די רמב ם אויך האט א בית דין, דאס איז א מעשה. היינט אזוי און מארגן ווען ער כאפט אז מ'דארף מאכט ער יא. איך ווייס אויב ס'איז אזוי, איך גלייב אויך נישט. איך ווייס איך בין נישט, איך בין נישט, איך בין נישט העפי מיט יענע תירוץ, דאס איז א שוואכע תירוץ. א קווארום איז לגבי וואס אונז גלייבן, ווייל סמיכה האבן אונז עניוועי נישט היינט אזוי ווי די רמב ם זאגט אליינס, און ממילא איז עניוועי עס נעשה תורה כשתי תורות. סאו כ'האב שוין געזאגט אז אויב דאס איז די טעם און די קרוק קען מען זיך היינט מאכן וואס מען וויל ווייל ס'דאך שוין לאנג כשתי תורות, ביז משיח העט קומען אדער ווענעווער. בקיצור, כ'ווייס נישט, כ'ווייס נישט, און אויך איז נישט אזוי פשוט, זיי גלייבן נישט אין דעם, באט אויך דאס וואס די רמב ם מאכט איז סתם די בית דין הגדול הם עיקר תורה שבעל פה איז א זאך שאין לה מקור, סאו אויף דעם איז אויך א צריך עיון, אלעס קומט פון דעם וואס ער וויל זייער ערנסט, ער וויל ס'זאל שטימען זייער גוט די שטיקל די מהלך,

ממש טאקע אלעס אנדערש איז נישט. אויב איינער טראכט אביסל אנדערש, טראכט אביסל מער פאזי, נישט פאזי לאגיק, טראכט נישט אזוי אזוי אזוי אזוי אזוי יעקיש, קען ער זאגן זייער גוט אז תורה שבעל פה, און עס איז פשוט זיכער אזוי אז ווען די גמרא זאגט תורה שבעל פה מיינט עס נישט דאס, איך ווייס נישט ווי האט ער גענומען בכלל די הלכה, איז מיר צריך עיון גדול, עס שטימט נישט אין די לשון תורה שבעל פה, די לשון וואס האבן געזאגט פריער די לשון מצוה פון די חומש קען מען מעיין זיין, איך מיין אז ווען די גמרא זאגט תורה שבעל פה, אגען, די דריי מאל וואס עס שטייט. מיינט קיינמאל נישט די פיר זאכן אז אז עין תחת עין מיינט ממון, נע עס מיינט נישט דאס, עס מיינט די גאנצע זאך, עס מיינט דאס וואס איך זאג און אזוי ווי די גמרא זאגט כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתנה למשה, וויאזוי קען די גמרא זאגן אזא זאך? די אחרונים זאגן שוין דאס, איך זאג דאך נישט קיין חידושים, דער תוספות יום טוב אין אבות און נאך אסאך ספרים, און אור החיים הקדוש, וויאזוי קען די גמרא זאגן אזא פאני זאך? ער זאגט דאך קלאר עס איז ממש א סתירה מיניה וביה, א תלמיד ותיק איז מחדש עפעס, חדש, חידושי תורה, ער זאגט א נייע דרשה, א נייע פשט, און ניט, ניין, די גמרא זאגט ניתנה למשה מסיני, איז דער רמב ם נעמט זייער ערנסט די ניתנה למשה מסיני, זיי האבן געלערנט, ניתנה למשה מסיני הייסט געגעבן, מילא וואס דארף דער רמב ם טון מיט די גמרא, ער איז נישט גורס, ס'עקזיסט נישט. וואס? לויט מיין תורה, איך זאג דיך וואס דער רמב ם טוט, אבער, איך זאג, לויט מיין תורה אפשר, איך ווייס נישט, איך געדענק שוין נישט וואס איז מיין תורה, אבער.

אבער איך ווייס איך ווייס איך בין מסכים דער איז קלאר אזוי ווייל ווייל אויף אנדערע זאכן דא די היתר פון עת לעשות שטייט שוין מיינע זאכן שטייען נאך נישט איך מוז ממש היינט אדער אפשרייבן א ליסטע. אויף אונז אויף די תלמידים ליגט עס. אוקיי. אבער ס'דא יוטוב. קיצור המעשה איז אז וויבאלד דער רמב ם האט גענומען תורה שבעל פה כפשוטו זייער ערענסט מילא קען ער נישט לערנען ממש תוס' קען נישט דער רמב ם קען נישט זאגן אזעלכע מימרות כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש איז למשה בסיני וואס טוט ער מיט יענע מימרא איך ווייס נישט אבער ער איז נישט גורס. איך ווייס נישט, ער האט געזאגט עפעס א תורה, ער קען עס נישט, ניין ער קען עס נישט זאגן. אבער די גאנצע זאך איז תורה. ניין, אבער דאס כאפ איך, דאס איז זייער א ערנסטע תורה, די אנדערע מענטשן, די תוס' מענטשן זענען זייער העפי. וואס איך זאג האט משה רבינו געגעבן ביי הר סיני, אזוי כפשוטו. נישט במשל. וועסט מיך פרעגן וועסט מיך קוועטשן די וואנט איך זאל זאגן קוק ער האט דיך געגעבן די כללים פון דעם לערן איך די פרטים איך ווייס נישט די אייבערשטער איז מען קען זאגן אלע מיני תורות וויאזוי מען קען אויסארבעטן די פילאזאפיש אז ס'זאל שטימען איך ווייס ער האט געמאכט

משה מסיני איז א קאוד, ס'איז א קאוד, ס'מיינט זיי געבן צו משה. ניין, דאס איז די רמב ם'ס פשט אויך. ס'מיינט יא, ס'מיינט יא למשה, געגעבן צו משה בסיני, ס'מיינט יא, דאס וואס זאגסט, ס'מיינט יא, ס'מיינט משה רבינו אויף בארג סיני האט דאס געלערנט. כ'קען דאך זאגן א זיסע תורה, און אויף דעם דא קומען, ווער ס'וויל דארף קענען מאכן א מדרש וואס שטימט, וואס דאס איז א געוויסע, געוויסע תוספות, א געוויסע אשכנזישע אומנות, וואס די ארי הקדוש למשל ווייסט זייער גוט צו טון, מ'דארף מאכן די מדרש זאל שטימען, מ'קען נישט זאגן מדרש וואס שטימט נישט, כ'קען דאך זאגן אזא פשט, און ס'שטייט אין רשי, ס'שטייט אין מדרשים דאס, אלע אידן זענען געווען ביי הר סיני, אלע נשמות עט ליסט, אפשר אפילו שטייט אשר ישנו פה ואשר איננו אויך, ס'מיינט נישט דאס, אבער מען קען זאגן אז ס'מיינט דאס, אונז זענען געווען בהר סיני, יעס בהר סיני שטייט שטייט מדרשים ביי די וועי, דאס איז מדרשי חזל, נישט קיין שום חידוש חסידישע תורות, ס'שטייט אלע אידן זענען געווען בהר סיני, איך ווייס נישט וואס דו ווייסט, איך ווייס נישט וואס מיינט נשמות, מיך, אקעי, א פריערדיגע גלגול, איך ווייס נישט, אונז זענען געווען בהר סיני, און דארט האט די אייבערשטער גערעדט, ווען דער אייבערשטער רעדט, אחת דבר אלהים שטייט אין פסוק, אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי, אויך די פשוט'ע טייטש פון דעם פסוק איז זיכער נישט דאס, אבער אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי, זאגט די, זאגן די חזל, ווען דער אייבערשטער רעדט, קען רעדן איין זאך, און דו זאלסט הערן, צוויי אנדערע מענטשן זאלן הערן צוויי אנדערע זאכן, אפילו ביי צדיקים געשעט דאס, איך קען זאגן א שיעור, יעדע איינער הערט אנדערש, מעזריטשער מגיד האט געזאגט א תורה, יעדע איינער האט נאכגעזאגט אנדערש, בקיצור. דער אייבערשטער קען זיכער אז רעדן אין לישנא דמשתמע לתרי אפי און טיפער טיפער פון דעם אפילו דער אייבערשטער קען קען זאגן קען קען זאגן איין זאך יעדע איינער וועט הערן לפי ענינו און די גמרא זאגט די מדרש זאגט אפילו אנדערע נביאים האבן אויך געהערט זייער נבואה מהר סיני כפשוטו זיי איז געווען ביי בארג סיני דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז אין דריי צוויי טויזנט יאר ארום זאלסטו גיין צו די אידן זיי זאגן אז זיי זאלן תשובה טון פון די חטא דארט וואס זיי האבן געמאכט, יא, סאו וואס שטימט נישט? משה האט נישט געהערט דערפון, ס'קען זיין אפילו אז נישט נישט אלעס האט משה רבינו געהערט, פאר דעם שטימט די גמרא פון רבי עקיבא. דאס איז א וועג, איך זאג דיך א וועג ווי צו מאכן די מעשה זאל שטימען. די מעשה קען שטימען אויך. יעצט פרעגסטו מיך די מעשה איז געשען? דו ביסט דארט געווען? און אלע אנדערע מעשות זענען יא געשען. דאס איז דאס איז די מעשה. דאס איז א אנדערע וועג פון טראכטן, די רמב ם האט נישט געקענט טראכטן אזוי, וועגן דעם האט ער געזאגט עפעס אנדערש. אבער זיך זאגן אז מ'קען מאכן קיין קוגל פון די צוויי וועגן קען מען נישט מאכן. מ'קען נישט זאגן אז אלעס וואס משה רבינו האט געזאגט אין די וועג וואס די רמב ם האט פארשטאנען, די וועג וואס די מדרש פארשטייט קען מען נישט זאגן, דעמאלטס איז עס א מדרש. אויב איז אויף די וועג פון די רמב ם דארף מען זאגן אז נישט אלעס האט ער געזאגט בהר סיני. בין לדברי זה ובין לדברי זה קען איך קומען זאגן א חידוש, דלא כ דלא כיהושע בן נון, אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא האלהים אפילו אמר יהושע בן נון לא צייתנא ליה. לויט רמב ם ווייל דאס האט משה רבינו נישט געזאגט. און לויט תוספות. ווייל איך בין אויך געווען ביי הר סיני, אזוי ווי מען זאגט חסידישע אידן זאגן, ווי האט ער געזאגט דער דער קאצקער רבי זאגט פאר זיין רבי, ווי דו זאגסט, איך בין אליינס געווען ביי הר סיני, איך האב אליינס געהערט פון אייבערשטן אנדערש, טו מיך עפעס. פארשטייסט? דאס אנדערע שיטה וואס זאגט אז אונז קענען נישט זינגען זאגן קיין אייגענע חידושים, דאס איז נישט נישט קיין שיטה, דאס איז דאס איז כסיל בחושך הולך. אקעי. בקיצור המעשה, אזוי ווי ס'שטייט, א פסוק, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה, מצוה זו היא הנקראת תורה שבעל פה, זייער גוט.

אויף דעם זאגט די רמב ם אז כל התורה, מען גייט רעדן וועגן תורה שבכתב און תורה שבעל פה, דאס איז די צוויי חלקים פון די סעיף, ס'דא גרסאות וואס איז צוויי סעיפים, אפילו, מען זאגט אין שבתי פרענקל האט אז ס'איז צוויי סעיפים, איך ווייס נישט מאמענט ווי שטייט איין סעיף, שטייט אזוי כל התורה כתבה משה רבינו קודם שימות בכתב ידו ונתן ספר לכל שבט ושבט, כל התורה מיינט די רמב ם כפשוטו פון בראשית ביז לעיני כל ישראל שטייט בפירוש אין פירוש המשנה, משה רבינו געשריבן דרײַצן ספרי תורה געגעבן פאר א יעדע שבט, צוועלף, איינס פאר יעדע שבט, רמב ם זאגט בכתב ידו, זייער זייער ליטערעל דא נעמט ער א מדרש און ס'איז סך הכל א מדרש רבה, אפילו אין די גמרא שטייט עס נישט, וספר אחד נתנהו בארון לעד, דאס איז א פסוק, אויף דעם האט ער א פסוק, דער ער זאגט נישט אבער ער ברענגט, עס איז א מדרש אין וואס ער וואס שטייט אין וילך אז היום הזה, די מדרש זאגט משה רבינו האט געשריבן דרײַצן ספרי תורה לפני מיתתו, און די רמב ם לייגט צו בכתב ידו, אז ביי די וועי שטייט נישט אין מדרש ער האט עס אליינס געשריבן, די רמב ם זאגט ער האט עס אליינס געשריבן, און.

די ספרים וואס משה רבינו האט געשריבן, די מצוה, און נאך דעם, דאס איז די, סאו, דו דארפסט, כאפסטו אז דא רעדט מען שוין א זייער א שפעטע סטעידזש, ווייסט, מען רעדט אז משה רבינו שטארבט און ער שרייבט די תורה, נישט ער זאגט עס, ער שרייבט עס, סאו דאס איז די כאילו די מסירת התורה שבכתב, עס איז נישט די ערשטע מאל, עס איז געווען אבער די לעצטע מאל, לעצטע מאל וואס מען שרייבט דאס א גאנצע ספר. שרייבן אין די סענס פון מאכן דאס איין טאג. אקעי, באלד שטייט נישט איך וועל באלד רעדן וועגן די איין טאג, אויב וועסט מיר געבן א מינוט. און נאכדעם, זאגט דער רמב ם איך דארף נאר אויספירן די סעיף, און די מצוה שהיא פירוש התורה לא כתבה. איך זאג דאס געשריבן, אלא וואס נאר, צוה בה לזקנים וליהושע ולשאר כל ישראל, אקעי מען דארף זען וואס דאס איז זקנים וואס דאס יהושע. אה, באלד וועט מען רעדן. שנאמר את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם, אותו תשמרו לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, ומפני זה נקראת תורה שבעל פה, וואס הייסט תורה שבעל פה? תורה שבכתב פארשטייסטו אליינס אז עס איז געשריבן, תורה שבעל פה הייסט עס ווייל עס איז נישט געשריבן נאר געזאגט, אזוי ווי עס שטייט א פסוק, איך ווייס נישט וואס ווי ס'שטייט אין די פסוק די זאך, איך האב היינט געזעצן אינדערפרי מיט יואל אלישע פאר צוויי שעה, און איך. איך האב אים געזאגט אז אלע זיינע פשטים זענען נישט גוט, אפשר איינער פון זיי זענען יא גוט, אבער איך פארשטיי נישט ווי ער האט עס געטראפן אין דעם פסוק, חוץ פון די ווארט מצוה אתכם וואס די רמב ם זאגט אז מצוה איז טייטש תורה שבעל פה, אבער ווי שטייט דא אז ער האט געזאגט די גאנצע תורה לזקנים, איך ווייס נישט וואס קומט אריין לא תוסף ולא תגרע, איך קען זאגן אסאך תורות אבער עברית טייטש. אויב ס'לא תוסף ולא תגרע, נו, אפשר מיינט עס וואס ס'שטייט, אפשר מיינט עס וואס ס'שטייט. אשר אנכי מצוה? נאך די ווארט אשר מצוה, אונז ווייסט דאך אז מצוה איז טייטש תורה שבעל פה, איז דא שטייט עפעס איזה מאדנע. ער זאגט אז מ'זאל נישט צולייגען און אראפרעכענען.

שטייט נאר קודם שימות, עס קען זיין פאר א חודש פריער האט ער געשריבן, קען זיין פאר צוויי חדשים, קען זיין פאר פיר יאר. קען זיין דאס איז יום שהקדוש ברוך הוא. דאס איז א זייער פשוטע זאך, און עס איז א פלא, איך מיין דאך וואס איך כאפ אז אונז האבן אזעלכע פאני, אזעלכע פאני, איך מיין נישט חס ושלום, אזעלכע פאני מענטשן, אז ס'דא א ווילדער סופר קומט און זאגט, אוודאי, עס קען דאך נישט זיין מ'קען שרייבן א ספר תורה אין איין טאג, מוז דאך זיין ס'איז געווען א נס, דעם קען מען ענטפערן אז ער קען שרייבן שבת אויך, אבער דורך נס קען מען שרייבן שבת, קומט א צווייטער אחרון און זאגט, אפשר טאר מען נישט שרייבן שבת דורך נס, טא יא, גאנצע שטיקלעך תורה. האט זיך אזוי א געלעגער פון פאני תורות, ס'איז א פשוט פשט, איז דאך פון דעם מוכח, לכאו' ס'מיינט נישט כפשוטו. משה רבינו געזעצן און געשריבן דרײַצן תורות אין איין טאג, נו וואס מיינט עס? איך קען זאגן אסאך זאכן, ס'קען מיינען אז געהייסן שרייבן, מ'וועט דאך שטיין ווייל שטייט אין מדרש כתב מיינט דאך שוין פארנט געשריבן, דער רמב ם זאגט יא אבער בכתב ידו, אבער איך ווייס נישט ווי ער'ס האט גענומען, פשוט מיינט עס אזוי ווי שטייט משה הקים את המשכן וואס מיינט עס? ער האט געהייסן. ועשית ארון מיינט נישט אז ער'ס געמאכט. הייסן מאכן. אויך מיינט נישט זיין יענע טאג, ס'מיינט שוין א גאנצע חודש געהאט עס צו שרייבן. די גאנצע זאך אז די גאנצע זאך, ס'דא ס'דא האועווער לאנג ס'נעמט. ווי לאנג נעמט צו שרייבן א ספר תורה? נישט אזוי לאנג. ניין, די רמב ם, כל התורה וואס די רמב ם זאגט איז דאך כפשוטו. וואס די פשוט'ע פשט פון די פסוק קען זיין, אויב ס'איז נאר די הלכות פון משנה תורה קען זיין קורץ. אפילו יא, ביי אונז היינט נעמט זייער לאנג צו שרייבן א ספר תורה ווייל מ'איז מקפיד אויף אסאך הלכות, אבער. נישט נאר דעמאלטס, נישט נאר דעמאלטס, נישט נאר דעמאלטס נישט, נאר דער די סופר וואס האט געשריבן די ספר תורה פון בעל שם טוב האט אויך נישט מקפיד געווען אויף אלע הלכות. אויף די הלכות פון משנה ברורה, פון די קסת הסופר, נישט געוויסט פון די אלע הלכות, ס'איז א נייע זאך. רוב אלטע ס, נישט רוב, אלע, אלע אלטע ספר תורות פון פאר אפאר הונדערט יאר צוריק זענען נישט געשריבן מיט די דיוקים וואס אונז מאכן. ווייל ס'איז דא, מען קען זיי זען אין די מוזיעם. ס'איז דא. וואס א חילוק? וואס א חילוק? איך פרעג דיך, איך זאג דיך נאר, איך זאג דיך נאר, איך זאג דיך נאר, ניין פארוואס זאג איך דאס? ס'האט נישט גארנישט צוטון. איך זאג נאר אז ווען די גאנצע דרש איז געבויט אויף נעמען זייער ליטערלי עפעס א מדרש, און דעם איז מוכיח הלכה אז מ'זאל זאגן צדקתך בשבת מנחה. ס'איז זייער פאני. ניין ס'איז נישט א גאנצע, דאס זיכער, דער רמב ם טוט עס קיינמאל נישט. די רמב ם פארשטייט זייער גוט. ער האט געשריבן, וויאזוי פארוואס די רמב ם האט געזאגט בכתב ידו איז נישט קיין קשיא, לויט די רמב ם האט עס גענומען ווי לאנג האט עס גענומען, זאל עס גענומען ווי לאנג האט ער געשריבן, פארוואס האט ער'ס געדארפט שרייבן בכתב ידו לויט די רמב ם ווייס איך אויך נישט, אפשר האט עס א דין פון נבואה, מען קען זאגן, עס איז דא א ריזן, ער האט עפעס א. דא שטייט בכתב ידו שטייט, לשון הרמב ם בכתב ידו, ער האט מסתמא א ריזן פארוואס ער האט געטראכט דאס, עס פעלט אים עפעס אויס, פאר נישט סתם א מעשה שהיה האט נישט קיין חילוק, מסתמא פעלט עס אים אויס.

וואס מיר האבן געזאגט אז מ'האט מזייף געווען די תורה, אקעי קען זיין, קען זיין, אבער על כל פנים דאס איז די רמב ם, אבער אפילו אטליסט ער האט נישט געזאגט די פאני זאך אז דרייצן ספר תורות אין איין טאג, וואס דאס פארשטייט יעדער איינער אז עס איז נישט מעגליך, און ס'איז פאני אז דער רא ש האט נישט פארשטאנען אז עס איז נישט אז עס קען נישט זיין כפשוטו, איך ווייס נישט וואס איז פשט פון דעם, אבער עס איז פשוט אז די רמב ם, דאס איז די איינציגסטע זאך, ס'איז דא אסאך אזעלכע זאכן, און אלע פון זיי.

דער מדרש, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דער מדרש, ניין, דער מדרש פארשטיי איך זייער גוט, איך האב נישט, איך רעד נישט יעצט פונעם מדרש, איך רעד יעצט פון דער רא ש, מ'קען קוקן אויף די פסוק וואס ער ברענגט, דא רש י האט א פשט, און אנדערע פשטים. די איידיע, ניין, ניין, ניין, די איידיע אז די דרייצן, קודם כל ס'איז א גרויסע חידוש, אין די חומש שטייט כ א, אקעי, איך קען נישט, ווילסט רעדן א גאנצע שיעור וועגן דעם, מ'קען רעדן, די קיצור איז, אין די חומש שטייט נישט אז יעדע, אז די שבטים האבן בכלל געהאט א תורה. און די מדרש קומט דאס צו פיקסן, קודם כל, נישט נאר ס'איז משמע און ס'איז כמעט, יא, אין אנדערע פלעצער, ס'איז משמע אז ס'איז געווען איין תורה און מ'האט געשריבן און געלייגט אין ארון מ'האט צופיל און געלערנט און ארויסגענומען איינמאל אין זיבן יאר האט מען עס ארויסגענומען און פארגעליינט פאר די עולם, אזוי שטייט אין ספר פרשת ויילך, יעצט דעי דעי דעי מעשה שטימט נישט מיט וויאזוי. דו צדיק, אין דיין חומש שטייט אז מ'האט געשריבן עפעס מער פון משנה תורה?

פשוט פשט שטייט אז אבער איך זאג דיר וואס דער מדרש האט געטראכט, דער מדרש האט א פראבלעם, און רשי ברענגט עס אין כי תבוא אז אז ס'איז געווען נאר איין תורה פאר שבט לוי, און און קומט אויס אידן האבן נישט קיין תורה, פאר דעם זאגט רש י, רש י כ'מיין זאגט עס אליינס, אז רש י זאגט שמעתי, שמעתי כ'מיין ס'איז ר' משה הדרשן, אז היום הזה נהיית לעם, איז ווייל משה האט טאקע דאס געטוהן, ס'איז געווען א הוה אמינא פון משה רבינו, א געוואלדיגע רש י, ענק קענען די רש י? כ'גיי דיר זאגן א דרשה יעצט אויף די רש י, פינף מינוט. איך האף אבער נישט. רש י זאגט, היום הזה נהיית, היום הזה נהיית לעם אויף יענעם פסוק. רש י זאגט אז שמעתי אז בו ביום האט משה רבינו געשריבן איין ספר תורה און געגעבן פאר שבט לוי, אזוי שטייט אין פסוק, משה רבינו געשריבן די תורה ויתנה אל שבט לוי, ס'איז א בפירוש'ע פסוק, ויתנה אל שבט לוי. ניין, ס'מיינט די לוי כפשוטו, דעמאלטס זענען זיי געווען די לומדים, אבער ס'איז געמיינט כפשוטו שבט לוי, זיי זענען געווען די לוויים.

זיי האבן די תורה און ס'איז געקומען די אידן און געזאגט אז מארגן וועלן זיי זאגן אזוי ווי ס'שטייט אין ספר יהושע מחר יאמרו בניכם לבנינו אין לכם חלק בה' אין לכם חלק בתורה אונז האבן די תורה און ענק גייען אונז פאלגן ענק האבן נישט קיין אייגענע תורה אזוי זאגט רשי אויף דעם האט משה רבנו געזאגט אה ענק זאגן גוט טאקע אויף דעם האט מען געווארט לא נתן לכם השם לכם לב לדעת עד היום הזה ווייל פיינעלי יו גאט איט, איך, דו האסט געמיינט, דו כאפסט? דו האסט געמיינט אז ס'דא א תורה, דארף אלע דארפן פרעגן די בית דין הגדול, דארף אלע וקמת ועלית, און אזוי האב איך ענק געזאגט בפירוש, לא קם נביא כמשה, נאר דא איין תורה, נאר דא איין לוי וואס הכהן אשר יהיה בימים ההם און אזוי ווייטער, און ענק האבן עס אלע גענומען ערנסט, פאר פֿערציק יאר האב איך גערעדט אויף די עסאמפשאן אזוי ווי די רמב ם'ס שיטה, און ענק האבן אלע גענומען דאס ערנסט, ס'איז געווען גוט, פאר אלע האבן געכאפט אז דאס מאכט נישט קיין סענס. אונז ווילן, דאס הייסט אונז גייען אלע זיין אזעלכע מעקלעך, אונז גייען פאלגן וואס דער רב זאגט, נישטא אזא זאך, יעדער איינער גייט קויפן אן אייגענע ספר תורה, יעדער שבט, האלט דיך פאר וועם, יעדער שבט קויפן אן אייגענע ספר תורה, לערנען אליינס און טוען וואס עס שטייט דארט, אוודאי מ'טוען די זעלבע תורה, אבער אלע האבן אן אייגענע ספר תורה, משה רבינו זאגט פיינעלי האב איך מיט וועם צו רעדן, האט ער שנעל געשריבן דרײַצן ספר תורה, געבן פאר יעדער איינער זיין אייגענע ספר תורה, פארשטייט זיך ס'דא א דרײַצנטע מ'זאל טשעקן אז ס'איז די זעלבע, אזוי שטייט אין מדרש, דאס איז די מדרש, שוין די מדרש, די ספר העזרה, עקזעקטלי, אבער יעדער איד דארף אליינס לערנען תורה, און טאקע וועגן דעם זענען געבליבן אידן, ווייל דארפסט געדענקן אז די רמב ם'ס טעארי לאזט נישט האט נישט געמאכט אידן. און די סיבה פארוואס ס'איז דא היינט אידן איז וועגן תוספות שיטה, וועגן די תלמוד בבלי'ס שיטה, אזוי ווי רב חייא וואס איז אלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, שטייט נישט אז ער האט געמאכט א רשכבהג וואס יעדער דארף פרעגן די שאלות, שטייט אז אין די גמרא אין בבא מציעא אז ער האט גענומען זעקס תלמידים, כאפסט עס איז געוואלדיג, דאס הייסט דיסענטרעלייזעישן, יא, ער האט גענומען זעקס אידן, זעקס קינדערלעך, געלערנט יעדע איינס איין סדר, איך האב נישט קיין צייט, אז אנדערע וועט זיין א גרויסע פראבלעם ווען איין לוי דארף לערנען פאר יעדער האט נישט קיין צייט אז אויב ס'דא איין רעבע פאר דעם ווערט די עולם עם הארצים ווייל ווי ווי ער האט צייט צו לערנען מיט דעם רעבע האט איין חברותא וואס ער קען לערנען מיט אדער איין שיעור איז דאך נישט מעגליך נאר וואס ממילא דארף יעדער איינער סך הכל קען מען קומען צום רעבען איינמאל א יאר געבען א קוויטל אפילו דאס אויך סאו דאס איז נישט קיין היום הזה נהיית און דאס איז נישט קיין לב לדעת יא יא זייער גוט די לוי ווייסט אלעס אויך. צוריק ברענגען בעלי תוס' פארענטפערט אלעס. אבער די אונזער תורה ארבעט אנדערש, אונזער תורה ארבעט אזוי ווי ס'שטייט אין די משנה תורה באמת, און משה רבינו האט געזאגט בפירוש האט מען עס נישט געכאפט. ושננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, יעדע איד, יעדע איינער וואס ער קען, אזוי ווי די ליובאוויטשער רבי האט געזאגט, איינער קען נאר שמע ישראל, זאל ער יוצא זיין מיט שמע ישראל, איינער וואס קען מער, זאל ער לערנען מיט זיינע קינדער מער, אבער יעדע איד דארף גיין, אזוי ווי רבי חייא האט געטון, געלערנט זעקס קינדער, יעדע איינס לערנט איינס, איך האב נישט קיין צייט צו לערנען פאר יעדע איינער אלעס, כ'נעם זעקס, ס'וועט נעמען זעקס און דרײַסיק יאר, יעדע יאר נעמט צו לערנען א סדר. ווייסט דאך, איין יאר לערן איך דיר, און דו לערן ביזדערווייל, איך לערן מיט די נעקסטע, די נעקסטע סדר, דו כאפסט? ביזדערווייל איך לערן מיט די נעקסטע יונגל, יא, דאס איז געווען די מהלך אין math פון רבי חייא, יא? נאכדעם לערנט די נעקסטע די אנדערע סדר, ביזדערווייל ער לערנט פאר אלע, בקיצור יעדער איינער זאל זיין תלמידים פון יעדע, בעיסיקלי, יעדער איינער זאל זיין תלמידים פון יעדע, אבער יעדע איד וועט האבן זיין אייגענע תורה, זיין אייגענע אליינס וויסן די תורה פאר דעם און אידישע רעליגיע איז זייער אנדערש פון די פון די גויאישע רעליגיע חוץ פון די רבנות וואס וויל טוישן וויל אונז מאכן קריסטן פאר דעם זענען די בריסקער אזוי קעגן די רבנות ווייל די רבנות מאכט געזעצן אז ס'דא א רב הראשי און ער זאגט פאר די קלענערע רבנים וואס צו טון אזוי ווי כאילו ס'שטייט אין רמב ם באט דאס איז נישט די וועג ס'גייט נישט אזוי די תורה האט נישט קיינמאל סורווייווט אזוי די תורה האט געזאגט אז אלע אידן זענען די רב הראשי פון זיי יעדע איד יעדע טאטע איז א רב הראשי פון זיין הויז און יעדע רב איז די רב הראשי פון זיין בית מדרש. און און ולא עוד, למשל עס איז די זאכן וואס זיי דינגען זיך אלע זענען גיטין וקידושין, דארפסט כאפן, דארפסט כאפן ווי אנארקיק חכמים כ'האב אינזינען מיט חזל, כ'ווייס נישט וואס שטייט אין חומש און וואס שטייט אין רמ א, חזל זאגן למשל אין יעדע רעליגיע, יעדע נישט נאר יעדע רעליגיע, יעדע סאסייעטי ווייסט, וואס די רמב ם וואלט געוואלט אפשר עס זאל זיין אזוי, אז מ'קען נישט מענטשן זאל סתם חתונה האבן בצנעה. מיט צען אידן, מען דארף זיך איינשרייבען אין משרד, וויאזוי רופט זיך עס, אין די סיטי האל, מען גייט אין סיטי האל, מען שרייבט זיך איין, מען האט חתונה געהאט, יעצט ביסטו חתונה געהאט, פארדעם איז נישט תופס די קדושין, יא? און ביי די אידן איז קיינמאל נישט געווען אלעמאל זיך מנהגים באט נישט פאר ריעל, די הלכה איז אז א מענטש קען מקדש זיין מיט צוויי עדים, צוויי עדים איז זייער פיין אבער צוויי מענטשן, סך הכל, בצנעה, אפילו ווען חכמים זאגן נישט מאכן בצנעה, מאכן צען אידן, דארף נישט קיין רב, דארף נישט מסדר קדושין איז נאר א שמש, גאנץ יא, אבער די נישט אזוי ווי די גוים וואס זאגן אז די די רב מוז מאכט זיי אין עברית זאגט מען הרב המקדש, רב נישט חס ושלום, זענען אלע אנ ש סיש, נישט קיין נישט אזוי, רב נישט מקדש, ער מאכט נישט גארנישט, ער מאכט נישט גארנישט, דער איד מאכט אלעס, און נישט נאר דעם, ווען אפילו ווען די חכמים האבן געוואלט אז מענטשן זאלן טון געוויסע זאכן, למשל די חכמים האבן געוואלט טאקע וועגן כתובה, מען זאגט אז א מאן זאל נישט, וואס דארף זיין א כתובה, האט מען נישט געזאגט, א געזעץ! מהיום והלאה איז דא א נייע געזעץ, מ'דארף מאכן א כתובה, מ'זאגט אנדערש, יעדע יונגערמאן, וואס מ'מאכט משוגע די מענטשהייט, דו כאפסט? אלע מענטשן ווערן נערוועז ביינאכט, ער האט פארלוירן זיין כתובה, ער ווייסט נישט וואס ער זאל טון, דאס איז אלס ווייל די חכמים האבן געטראסט מער יעדע יונגערמאן אין זיין הויז ווי די רב וואס זאל זאגן פאר יעדע איינער וואס צו טון, הגם אליבא דאמת מעיקר הדין, אפילו מ'האט נישט קיין כתובה איז מען גובה כתובה מתנאי בית דין, מ'דארף נישט האבן די כתובה, אבער מ'דארף יא, ווייל דאס איז די וועג וויאזוי אידישקייט האלט זיך נישט מיט די גרויסע רב וואס זאגט פאר יעדע איינער, בפועל ממש, ס'האלט זיך מיט יעדע איינער זאל מאכן אליינס, און פאר דעם גאנץ חושן משפט פאר דעם היינט איז דא ס'דא פראבלעמס מיט דעם באט די פאקט איז אז גאנץ חושן משפט מיט גאנץ אבן העזר מיט גאנץ אורח חיים אויך פארשטייט זיך ווייל אזוי ווי דער ר ן זאגט מוטב שיהיו שוגגין אי אפשר דער רמב ם זאגט אין הלכות יום כיפור ס'איז איינע פון יסודות פון יום כיפור אז אי אפשר שיהיה שוטר בביתו של כל אחד ואחד שטייט אין הלכות יום כיפור פון דער רמב ם דאס איז איינע פון די זאכן וואס מ'דארף לערנען פון יום כיפור יום כיפור טייטשט אז יעדע איד דארף נעמען קער פון זיין אפילו פון זיין ווייב דארף ער נישט נעמען קער יא נשים שאוכלות ושותות עד שחשכה עס שטייט א פסוק מעריב עד ערב נאר עס שטייט נישט מפרש אין פסוק, אויב ס'שטייט מפרש איין זאך לערנען די ראשונים, ס'איז אויך דא א חידוש ביי די וועי, שטייט נישט אין די גמרא, די גמרא איז משמע אפילו דאורייתא'ס, איז ווייל פארגעט, די גמרא שטייט אויך אין דאורייתא, קומען ראשונים וואס האבן נישט געווען העפי מיט דעם, זאגט א, מ'קען זאגן אז נאר זאכן וואס זענען, יא, זאכן וואס זענען נישט נאר א דרש, עס שטייט מפרש, אפילו די קראי איז מסכים, דאס מעגן די פרויען זאגן וויסן, אבער א זאך וואס דארפן נישט וויסן, איז נישט, ער זאל לערנען, ער זאל מקיים זיין, ס'איז פטור, ס'איז בעטער, ער זאל, בעסער זאל ער עסן, וויזל וויזל טון, און דער רמב ם גיבט לייגט צו א פשט, דאס די פשט איז אנטי די גאנצע רמב ם'ס שיטה, דער רמב ם זאגט שאי אפשר שיהיה שוטר בבית כל אחד, איך זאג דא לשון הרמב ם, שיהיה שוטר בביתו של כל אחד, שוטר, מ'קען נישט שיקן קיין פאליציי אין אלע הייזער מאכן זיכער מ'עסט נישט תוספת יום כיפורים, פרעג איך דיך, דער רמב ם זאגט אין הלכות יום טוב, אז מ'זאל מאכן א פאליציי ביי די ביטש, די ביטש איז איין זאך און אינדערהיים איז א צווייטע זאך, ביי די ביטש קען מען מאכן פאליציי, נישט פשט.

זאגט ער, שטייט אין די אין די חומש אז אז די אידן וועלן בלייבן אויף אייביג, וואס שטייט די אידן וועלן בלייבן אויף אייביג, וואס מיינט דאס אידן? אידן קענען נישט בלייבן, זיי האבן נישט קיין לאנד, זיי האבן נישט קיין, היינט אפשר וועלן זיי האבן, אבער זיי האבן נישט קיין לאנד, וויאזוי גייען זיי בלייבן אויף אייביג? אונזער פאלק, אונז זענען נישט קיין גרופע פון מענטשן וואס האבן א לאנד, אונז זענען א גרופע פון מענטשן וואס האבן א תורה, דאס מאכט אונז אידן, און זיי האבן אויס תורה אויס אידן, וואס מיינט, מיינט אידן איז נישט קיין גענעטישע זאך? דאס מיינט עס. ס'איז פארט פון ארגומענט, ס'איז נישט קעגן גארנישט, ס'איז נישט קעגן גארנישט, ס'איז פשוט, דאס איז א פאקט, דאס איז א פאקט וואס ער רעדט נישט פון, ס'איז א פאקט, עטליעסט פאר די ציונים איז דאס א פאקט. דאס איז א פאקט, דאס איז א פאקט, דאס אז אידן זענען נישט אידן מיט א לאנד, דאס איז א פאקט. ווייל זיי האבן נישט קיין לאנד. זייער שיין, דער רס"ג גאון האט נישט גורס געווען די תירוץ. יא, ס'איז א פאקט אז ס'איז נישט דאס האט אונז געהאלטן, ביי די וועי ס'איז נישט אמת אז מ'האט אלעמאל געוואלט די לאנד, סתם אבי גערעדט, אידן זענען געווען זייער העפי מיט אגאנדע. שטייט אין סידור, מ'זאגט עס אין סידור אין ערנסט. נע, די כוזרי, די כוזרי קומט, הער כוזרי, די כוזרי זאגט, הער אויס, די כוזרי, צדיק, צדיק, צדיק, הער אויס מיין שיטה. די כוזרי זאגט, קומט, און ער זאגט, בשם א גוי, כ'האב, דאס האט א גוי פארשטאנען, די אידן האבן נישט פארשטאנען אזוי, אז ווען די אידן זאגן ותחזינה עינינו בשובך לציון יעדן טאג ביים דאווענען, זענען זיי בלאפערס, זיי האלטן נישט ביים גיין דארט. זעהט מען פון דעם אז די מנהג ישראל איז צו זאגען און נישט האלטען ביים גיין, דער גוי איז געקומען און ער האט געזאגט, עס איז נישט די תורה האב איך געהערט פון איינעם, איך ווייס, די רמב"ן איז, וואס זאל איך טוהן, איך זאג דיך וואס ר' סעדיה גאון וואס די כוזרי, וואס די פאקט איז, אז אידן האבן נישט געזוכט צוריק גיין צו ארץ ישראל, און וואס האלט זיי אידן, און זיכער זיי האבן זיכער נישט געטראכט, עטליעסט דאס איז א פאקט, אגעין דאס איז נישט קיין, צדיק יא, אבער, דאס איז נישט קיין ארגומענט, דאס איז נישט קיין ארגומענט וואס ר' סעדיה גאון זאגט, דאס איז נישט קיין זאך, עס קומט נישט, דער ר' סעדיה גאון שרייט נישט איינעם זיין אמת, ער זאגט ס'איז א פאקט, דאס איז א סטעפ אין זיין ארגומענט, ווייל דאס איז די פאקט, און ממילא קען מוז זיין אז דאס וואס די אידן האבן, שטייט אין תורה אז די אידן וועלן זיך האלטן, מיינט די תורה, מיינט נישט די אידן. באט עניוועיס, פארוואס זאג איך דאס? עטליעסט דאס וואס די תורה האט זיי געהאלטן, נישט דורך האבן א לאנד און האבן א אוטאריטי, נאר דורך האבן מענטשן וואס יעדער איינער דארף לערנען, און יעדער איינער דארף לערנען אליינס, און אליינס לערנט די תורה פאר זיינע, פאר דעם די מענטשן וואס זאגן אז מ'דארף האבן א רבי ווייל שטייט שופטים ושוטרים, דאס איז אפיקורסות, דאס איז ציונות, כ'ווייס נישט וואס. די אריגינעלע אידישע וועג איז אז מ'דארף נישט קיין רבי. מען דארף, יעדע איד דארף לערנען אליינס און אויסלערנען פאר זיינע קינדער, און זיינע קינדער אויסלערנען פאר זייערע קינדער, און שוין, שלום על ישראל, לחיים ולשלום, א גוטע נאכט.